א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח, די וואך לערנט מען אין חומש אז דער אייבישטער האט אפגעוואשן די וועלט, ער האט געטובלט די וועלט אין מים, ס'איז געווען כי מלאה הארץ חמס, ס'איז געווען פול מיט רציחה, מיט ניאוף, זנות, אזוי ווי דער הייליגער מדרש זאגט, וואס האט דעם אייבישטן אזוי אויפגערעגט? ס'איז געווען כותבין כתובה לזכר. ווילסט זינדיגן? גיי פאר א שווארץ יאר און זינדיג וויפיל דו ווילסט, אבער נישט מאך עס לעדזשיט, מאכסט עס ליגעל, שרייבן א כתובה פאר א זכר, רחמנא לצלן, דער אייבערשטער האט געזאגט אויב אזוי העל איך ענק אפוואשן, I'll clean you off, און דאס זעלבע גייט דער אייבערשטער יעצט אנקלינען נאכאמאל, נאר יעצט גייט ער עס שוין נישט טון מיט קיין וואסער, ווייל ער האט זיך שוין געשוואוירן נישט ברענגן קיין מבול אויף די גאנצע וועלט, ער וועט עס טון מיט פייער, אזוי זאגט דער מהר"ל, דער מהר"ל זאגט מיט פייער, איז למעשה אונז האמיר זיך נאכנישט ווי מ'זאגט צוזאמגענומען.

זיי קענען באשייען ס'איז נישט צו פארלירן. און דא האסטו דער וואס ער זאגט דזשיזוס איז מיי סעיוויער, דאס איז נעבעך א א טאטע האט א בית מדרש אין פלעטבוש, באנעט, נאכדעם איז דא דארטן דער אייבי בעיבי שטיין, ער האט זיך איינגערעדט ער איז א נקבה, און שוין. איך באמערק אז אין אונזערע סירקלס פירן עס די היימישסטע פון די היימישסטע. ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. און דער עולם לערנט זיך נאכנישט אויס, דער אייבערשטער פיהלט און אונז מאכן מליצה ליצנות, ס'הייסט, מ'זוכט ווי דער פעלער איז געגאנגען, אייבי בעיבי שטיין'ס טאטע דער פאלטיטשענער, און ער האט מחליט געווען אז נחום ראזענבערג האט אומגעברענגט דעם גאנצן דארף, פארוואס, ווייל ער האט א האטליין? דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט דער דור איז שוין געווען פארפאלן ווייסט ווען, ווען סאקמערע, קאקמערע, מלמדים האבן געשלעפט די קינדער ביי דעם פיפיק, זיי האבן געטאטשט די קינדער, וועי ביפאר מיי טיים, איך בין נאכנישט געווען געבוירן דעמאלטס. און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, יעצט כאפט זיך דער עולם ווייל מ'זעצט היינט איין פאר דעם, עס איז מער נישט קיין דזשאוק ענימאר, מ'זעצט איין געהעריג, יעצט האט מען געעפנט א ווינדאו א יאר קען מען סוען ביז די סעווענטיעט בירטדעי, ס'איז דא ווער ס'סועט יעצט באבוב, יעצט הער איך אז ס'גייט איינער סוען סאטמאר אויכעט, עס איז שוין די אלע נושרים וואס אונז האמיר אנגעדרייט און זענען נעבעך אראפ פון וועג, די גייען אלע סוען, דעיר נאט אינטערעסטעד טו קערי די בערדען, און עטס אונז גייען אוועק ווי שיינע אידן. עטץ האט ענק אויסגעפישט אין זיי און אפגע'חומל'ט זייער פיפיק און עטץ האטס אוועקגיין ווי שיינע אידן עה איטס נאט גאנע העפן. ניין ניין זיי זאגן היינט אז זיי גייען סוען סאטמאר אויכעט כ'האב דאך געוויסט דאס העט זיין אונז האמיר דאך געארבעט דאס דורך צו פירן שרייט באבוב וואס זיי לאכן יעצט היהיהי די מלמדים זענען טויט זיי סוען נישט די מלמדים זיי סוען די הנהלה זיי סוען די ישיבות מיט תלמוד תורה'ס זיי ווייסן וואס זיי טוען. כ'וויל ענק זאגן איין זאך. ס'דא א פסוק אין איכה רבה פרשה בית שטייט אזוי. מלכה ושריה בגוים אין תורה. אם יאמר לך אדם אז א מענטש וועט דיר זאגן יש חכמה בגוים אז די גוים זענען קלוג, תאמין זאלסטו גלייבן, האי דכתיב אזוי ווי ס'שטייט והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, ס'איז א פסוק אין עובדיה קפיטל א' פסוק ח', יש תורה בגוים, אז איינער וועט דיר זאגן ס'איז דא תורה בגוים, אל תאמין זאלסטו נישט גלייבן, דכתיב אז ס'שטייט מלכה ושריה בגוים, איין תורה, תורה איז נישט דא דארט. עטס האטס ענק איינגערעדט אז די אלע וואס שלאגן זיך פאר די סעיפטי פון די קינדער ווייסן נישט וואס זיי טוען, אונז ווייס מיר זייער גוט וואס אונז טוהן מיר, און ראיה, ס'איז היינט נײַנציק פראצענט סעיף פאר אלע קינדער. סאו פאר עטס ווילטס לאכן פון יעדן און יעדן אוועק מאכן און זאגן דער איז א שייגעץ דער איז א ציוניסט, ליסען, טריי טו סעטעל דאון ענד סי וואטס גאנא העפען וויט יו, ביקאוס עטס גייט, ס'גייט זייער שלעכט בעקפייערן.

קארעליץ קא קא קארעליץ קא קא קארעליץ קא קארעליץ קא קא קא קא קארעליץ ער הייסט אפילו נישט קארעליץ געווען א נעפיו פונעם חזון איש געדענק נישט ווי זיין טאטע האט געהייסן אבער נישט קארעליץ זיין מאמע האט געהייסן קארעליץ איז ער יעצט געשטארבן זאל זיין א שיינע ריינע כפרה ער האט גענוג געשטערט ער האט געדארפט זאגן גראדע אהן אין זיין לעיבן קומט עטס צו מיר זיך מתדיין זיין קען איך עס אננעמען טאמער זיצט עטס נאך אין בגץ אויכעט גייטס אוועק פון מיר נאר אזוי האבן געארבעט אלע רבנים עניוועי איך האב געהאט אמאל א מעשה עפעס א מקוה געטראפן ס'איז געווען פסול ערגעץ אין אפריקע, און מ'איז זענמיר געגאנגען צו רב עבדיה, עבדיה האט געזאגט אז ס'איז נישט גוט, ער וויל נישט זיין די שטאט שבת גוי, און יענער איד האט עס נישט געוואלט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט ווייל זיין שווער, ער זאגט אז זיין שווער איז געווען א בעל קיבול, יא. ער האט געהאט א גוטן בית קיבול, ער האט געקענט אריינפאקן אסאך חמין, עניוועי, האט ער אים ארויסגעווארפן דער רב עבדיה, מ'איז געגאנגען צו קא קא קארעליץ,

וואס מיינסטו איך האב נישט מודיע געווען? כ'האלט ס'איז א פאלשע פסק, כ'האב אזוי שיין מודיע געווען פאר יעדן אז ס'איז געווארן אן איבערקערעניש אין שטאט, ער קען מיר אסר'ן? ווער ביסטו? איך בין נישט געגאנגען צו אים, געגאנגען צו אים איז דער איד וואס זיין שווער האט געבויעט די טריי פונעם מקווה, עניוועי כ'האב שוין געזען וואס אלע זענען, עכ"פ האב איך אים געזאגט אז איך וויל א הסכמה אויף מיין ספר, דעמאלטס האב איך דאך געהאלטן ביים ארויסגעבן, כ'האלט יעצט אויך אינמיטן ארויסגעבן, יעצט איז שוין ממש אט אט, האב איך אים געזאגט יעצט האט מען הסכמה, נישט איינס האבן פון אים אויך. קיצור, איך קום צוריק דריי פיר טאג שפעטער, נישט נאר ס'נישט דא קיין הסכמה און דעם ספר האט ער אויך גע'גנב'עט זאגט ער צו מיר איר זענט א ליגנער, איז דא איינער שי קאקאקאקא קארעליצער זייערס א נעפיו א רב, איך האב דאך געזען דארט א רב פון לונדון וואס האט דארט געזעסן האט זיך געלערנט הוראה, האט אים געזאגט אז ער זאל מיר נישט געבן גארנישט ווייל איך האב מיינע פראבלעמען מיט איך ווייס מיט מיט מיט די סאטמארע חיות. כ'האב נישט געגעבן, האב איך נישט זיין הסכמה. כ'האב אנדערע צוואנציג, אבער כ'האב נישט זיינס. ס'נישט קיין גרויסע נפקא מינה. כ'האב ביי די וועי איבער הונדערט בריוון וואס כ'האב געמאכט מקוואות וואס רבנים זאגן ווי שיין ס'איז אויסגעקומען מיט הכשר. באט עס האט מיר וויי געטון. פשי. עניוועי. און וואס איז געשען איז, יענער רב האט אפאר שעה זיך געלערנט דא און אפאר שעה ביי רב וואזנער. סאו איך בין געווען ביי רב וואזנער א טאג פריער, און רב וואזנער'ס גבאי האט געוואוסט ווער איך בין, מיין טאכטער האט. אסאך מאל טוט זי אדאפשענס און נעמט זיך אריין קינדער, האט ער געזאגט ער האט עפעס א זוהן וואס ער האט שוין, ער איז אלט פערציג יאר האט נאך נישט קיין קינדער, און רב וואזנער האט אים געבעטן ער זאל אדאפטן א קינד, האט ער אבער געזאגט ס'מוז זיין א כשר קינד, און ס'זאל זיין א יונגל נישט קיין מיידל וועגן איסור ייחוד, האב איך געזאגט פיין איך כאפ פאר אייך איינעם יעצט, כ'האב פונקט יעצט איינעם, מיין טאכטער האט געזאגט מ'האט אנגעטראגן א יונגעלע, קיצער א טאג צוויי דריי איך גיי נישט צוריק צו רב וואזנער, דער גבאי קאלט מיך וואס ביסטו נישט געקומען, זאג איך אים הער אויס. זיי האבן דאך אנגעזאגט הרב וואזנער אז ער זאל נישט געבן קיין הסכמה, אז ער געבט נישט קיין הסכמה געב איך נישט קיין אדרעסן, זייער פשוט, כגיי טיט פאר טעט, זאגט ער ניין די מיזט פארשטיין הרב וואזנער איז א גדול מיט א דור מיט אלעס, זאג איך מער איז אלעס וואס ער איז אז ער האט א שייגעץ ביי זיין טיר דארט איז געווען א טעריבל גבאי, און אז ער האט אזא שייגעץ ביי די טיר בין איך נישט אינטערעסירט צו האנדלן מיט אים, ווייל כבין געווען דארטן, כבין געווען דארטן וועגן רעדן וועגן דעם קינד.

ס'האט זיי פונקט אזוי געשאדט אויב נישט מער ווי מיר, ווייל איך, נע. זיין ווייניגער א הסכמה דאס מיינט גארנישט, ס'איז דא גענוג הסכמות, אבער למעשה איך האב יעדן איינעם צוריקגעשלאגן. איי טוטס פרעגן וואס איז מיט לא תקום ולא תטור? תירוץ איז ס'איז נישט געווען מיין מלחמה, ס'איז געווען א מלחמה וואס זיי האבן זיך געשלאגן מיט פראטעקטינג טשילדרען, ממילא זיי האבן זיך געשלאגן א מלחמה מיט פראטעקטן טשילדרען האט מען זיי געדארפט אלע עוקר מן השורש זיין, ס'איז נישט שייך קיין לא תקום ולא תטור, רשי זאגט לא תקום ולא תטור ער זאגט בארג מיר דיין האק. זאגט ער ניין ווייל דו האסט מיר עכט נישט געבארגט, איך האב מיט זיי עכט נישט געהאט קיין שום מין פראבלעם, זיי האבן געהאט א פראבלעם אז איך האב געהאט א האטליין, איך האב זיי געזאגט איטס היער טו סטעי. יעצט דארף מען רעדן צו אהרן'ען, אהרן דו גייסט גיין אין דר'ערד? יא יעדער, איך האב איך האב יעצט דא אהער געשטעלט צוועלף בחורים וואס זיי גייען יעצט אראפ צו די גאווערמענט, איך בין נישט אזוי ווי מוסר, מוסר האלט אז מען זאל לערנען זיבן שעה א טאג ענגליש און נאכדעם זאל מען לערנען צוויי שעה אידיש, איך האלט דאס נישט, איך האלט איין זאך, דו נעמסט געלט אז דו לערנסט מאטעמאטיקס, ווער קען רעכענען? איך וויל הערן איינער זאל קענען רעכענען. ס'איז נאט גאנא העפען. אהרן אונז גיימיר דיך קארנערן. דו האסט געמיינט אז יאסעלע וואלדמאן איז א מוסר? יאסעלע האט דיר געזאגט מ'דארף אראפנעמען די מזוזות. ס'א ביג דיעל יא דא מזוזות צו ס'איז נישט דא מזוזות? אונז וויל מיר וויסן וואס דו האסט געטון מיט די מיליאנען וואס דו האסט באקומען. און איך וויל געבן א מורא'דיגן ווארנונג פאר סקווער, סקווערע רבי דו גייסט גיין אין תחת הגדול אזוי ווי אהרן. ווייל דו האסט גע'גנב'עט מיליאנען. אונז האמיר געמאכט קאנעקשאנס מיט דיין געוועזענעם מזכיר וואס האט געוויסט אלע דיינע שווייצער אקאונטס. אונז זעמיר אינפארמירט גוט. הלוואי אז איך קען אזוי גוט די סוגיא פון תקפו כהן ווי איך פיר דיך צו. אונז וויל מיר דאס זאל זיך אויפהערן, מען מוז לערנען אין חדר מינימום צוויי שעה ענגליש, ענגליש זאל זיין מאטעמאטיקס און אביסל ליינען און אביסל שרייבן, איטס גאנא העפען ענד וועדער יו לייק איט אר נאט, מ'עט דיר צונעמען אלע פראגרעמס וואטש ענד סי איך בין יעצט אינוואלווד. נישט מיין חבר איך, און איך וויל זאגן נאכאמאל פארן עולם, דאס איז ממש א עזות און א רשעות וואס מען טוט. בשלמא, זיי זאגן מען טאר נישט לערנען לימודי חול, ארייט, הער איך וואס דו זאגסט, אויף דעם קען מען נאך אויכעט נעגאושיעיטן, אבער דו נעמסט דאך געלט, דו זאגסט אז דו לערנסט די אלע זאכן, נו ווי אזוי קען זיין אז דו לערנסט די אלע זאכן אז קיינער קען גארנישט? איטס גאנא סטאפ. איך בין נישט אזוי ווי מוסר, מוסר איז געגאנגען אויף א משוגענעם וועג, ער וויל אונז איבערדרייען, איך וויל נישט, איך וויל אז צוויי שעה א טאג מוז ווערן געלערנט לימודי חול. זיי האבן אויך געלערנט אין כלומר'שט חב ד. יעצט איז ער געווארן פרום, איך וויל נישט. זאג, עטס זארגטס זיך פאר יעדן איינעם אז ער זאל האבן א דזשאב און א פרנסה? פאר קיינעם נישט. אהרן, יור טיים איז אלסא אפ. נישט נאר אין דעם דריי אהאלב מיליאן דאלערדיגן גניבה'שע לאנטש פראגראם מיט פרישטאג מיט סאפער, נאר מיט אלע אנדערע זאכן. איך האב דא צוזאמגעשטעלט דורך א פופצן בחורים וואס אלע מ'גייען פרעגן די גאווערמענט איין שאלה, צו זיי ווייסן ווער רבא איז געווען און צו ווייסן ווער אביי איז געווען.

דערפאר מוז איך האבן אז מ'זאל זיי איינזעצן. די זעלבע דא אויך. עטץ האטס געמיינט טאקע ס'עט זיין דא פורים אין די וואכן, עטץ עטס טון וואס עטץ ווילטס און צו אונז פארשפארן עס מויל מוסר שמוסר וויל איך דיר זאגן. כ'האב געזאגט פאר איינעם אזוי, איינער זאגט יא מ'האט דאך אבער געלייגט אין חרם, זאג איך אים וויפיל מענטשן קענסטו אין אידישע היסטארי וואס מ'האט געלייגט אין חרם? לאמיר אויסרעכענען. און שפינאזא, נאכדעם איז דא דער באקאנטער יאשקע פאנדראק, און נאכדעם איז דא דער בעלזער רב דער היינטיגער. און נאך אפאר, און איך בין אויך צווישן זיי, סא כ'קאק אויף ענק ווי גרויס עטס זענטס, און דעיס עט עטס ענק אויסלערנען, וואנס יו סטעפ אווער די ליין, האסט געזעהן אין נארט און סאוט קאריע ס'איז דארטן דא אזא, ס'נישט דא קיין גרעניץ, ס'איז דא אזא קעסטל, וואנס יו סטעפ אווער די ליין שיסט מען דיך, די זעלבע דא אויכעט, וואנס יו סטעפ אווער די ליין יו אר פינישט. פאר עלוועיס, דעטס איט און דעטס איט, איז במילא אונז האבן נישט קיין מורא, קענסט נישט שרייען מוסר, יושר, בוסר, לוסר, איטס נאט גאנא העלפ, אונז פארן מיר אונזער וועג, און צוביסלעך קומט אלעס, עס קומט אן אלעס יעדע זאך, עטס ווייסטס נישט אויף וויפיל זאכן איך ארבעט נאך, און איך נעם אהן די יונגעלייט די וואס זענען נעבעך ארויסגעפאלן, ווי איך האב געהאט א יונגערמאן וואס איז זיך אויך געגאנגען לערנען עפעס ווי אזוי מ'נעמט בלוט, עפעס א ספעשל מין בלוט, עפעס א טעסט. קאסט פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער איז ער געגאנגען נעמען העלפ פון די גאווערמענט האבן זיי געזאגט עקספייערט טו יערס אלרעדי האב איך אים געזאגט קאל אפ די ישיבה און זאג זיי אויב זיי ווילן נישט האבן אן אודיט נעקסטע וואך זאלן זיי באצאלן דאס געלט האבן זיי ווי א טאטעלע געגעבן דעם טשעק איין טשעק טווענטי פייוו טאוזענט דאלערס דאס מעג מען טון און הער זיי זענען נישט צופרידן מיטן שכר לימוד זיי זאגן זיי מאכן נישט גענוג. שופראן דארטן און די אנדערע משוגעים דארטן אין מאנסי, חיים שיער דער מאמזריקא'ער רבי, ער האט געמאכט א נייע זאך, שטעל דיך פאר וואס ער האט געמאכט, אונטער צוועלף הונדערט דאלער א חודש א קינד נעמט מען נישט אריין, זאג דו זעסט אז א אינגערמאן זאל פארדינען צוועלף הונדערט דאלער א חודש? אויף ענקער אלע פעיראלס אחוץ פאר אפאר גנבים האט עטץ אן איינגעשטעלטן וואס ער מאכט צוועלף הונדערט דאלער א חודש? ס'איז געענדיגט, די געים איז אווער, איך זאג ענק ס'איז אווער ענד איטס גאנא בי אווער ווייל יעצט קומט א מורא'דיגע מסירה, רופטס עס וואס עטס ווילטס איי דאונט קעיר. קענסט עס רופן קישן תחת אויכעט. ס'קומט א מסירה, ס'גייען אראפגיין פֿופֿצן אדער צוואַנציק ערנסטע בחורים מיט אינגעלייט וואס דארפן זוכן יעצט פרנסה, און זיי זאגן מען האט זיי אלע געזאגט יור קרעדיטס אר אלל עקזאסטעד, דיין געלט איז עקזאסטעד. גייען זיי פרעגן ווי? האו האו דיד איט עקזאסט? איך האב דאך גארנישט געלערנט, איך האב געלערנט אביי ורבא, עטס צאלטס פאר דעם אויכעט? וואטש וואס גייט יעצט געשען. און איך ווארן נאכאמאל דעם סקווער, דו ביסט דער גרעסטער גנב, דו האסט אין דעם געבויעט דיינע מוסדות, דיין פאקעט מיט דיין רביסטעווע, דו גייסט גיין אין דער ערד, פונקט ווי אלע, איך האב פאר דיר נישט קיין מורא, כאטשיג דו ביסט סקווירא מיט שמירה, איך האב נישט קיין מורא פאר די אלע זאכן. סקווערער רבי, נעם אפאר גוטע רואה חשבונות, אקאונטענטס, און זע צוריק צו געבן די רוב זאכן וואס דו האסט גע'גנב'עט. ביסט דאך א וועלטס גנב. איינער האט מיך אמאל געפרעגט דו קענסט חסידות? זאג איך איך א מומחה. פרעגט ער וואס איז טשערנאבעלער חסידות? זאג איך אים רוצחים. טשערנאבל איז געווען איין שטיק רוצחים. איך זעה איך זעה אויפן סקווערע קינדער אויף די אלע אויף די אויפן חסידות. ס'האט אין זיך אויך טשערנאבל עפעס אפאר קפידעלעך וואס עפעס איינער פון די רבי'ס האבן אויסגעטראכט. מען האט דאך געמוזט עפעס איבערלאזן, ממילא האט מען אויסגעטראכט נאך עפעס א קפידעלע צוויי, און דאס איז גאנץ טשערנאבל. וואס דערציילן א דזשאוק, דער תורת חיים געווען א גרויסער מענטש, און האט נעבעך נישט געהאט קיין קינדער, האט מען אים געפרעגט, מיט וואס לאזט אונז איבער טייערע רבי? האט ער געזאגט, איך לאז ענק איבער, וועט מאכן א מחלוקת צווישן קאסוב און וויזשניץ, און דאס וועט בלייבן ביז משיח העט קומען. יעדער רבי האט געזען די וועלט אנדערש, און ער האט געוואלט עפעס איבערלאזן, און דאס. דארף מען אונז וויסן. סאו לאמיר נישט האבן קיין מורא פאר קיינעם. וועסט מיך רופן א מוסר? וועסט רופן קוש אין תחת? וועסט נישט רופן גארנישט. און אז דו וועסט רופן דארף מען וויסן צו ס'איז אמת וואס דו זאגסט. לאמיר קודם ענטפערן וויאזוי אהרן זלמן לייב האבן זיך מתדיין געווען ביי אלע גוים, און דער משוגענער האט געזאגט אז מען קען אנשווענגערן ווייל שמואל האט געזאגט ער איז באקאנט אין הטיה, גייט ער דאס זאגן פארן גוי? דער גוי האט דאך געלאכט פון דעם. דער גוי האט געזאגט, אין מאדערן סייענס איטס נאט עקסעפטעד. חוץ אין אמת ווייסט מען נישט וואס דאס הייסט הטיה אויך נישט, ס'איז נישט, ס'נישט קיין חילוק, עניוועי, סארא חילול השם סאטמאר האט שוין געמאכט, עניוועי, גיי דא אין די גאס איז דא די גרויסע צעטלעך וועגן א מיידל, ס'איז געווען אביסל צומישט, ס'איז נישט געווען א הונדערט פראצענט אלל דער, יעדער איז עס מודה, מען האט זיך נישט גענוג געוואטשט, זי האט געטראפן אן אראבער, פארשטייסט ער כאפט אריין א אידישע טאכטער פארוואס נישט, אן אראבער קען ער נישט כאפן אז זי העט אים אפשניידן דעם פופיק, קיצור האט עס אריינגעכאפט נעבעך, האט איר געברענגט דראגס מיט אלעם, און ער איז געגאנגען קויפן פאר איר נאך דראגס. און דערווייל האט זי צופיל גענומען און זי געשטארבן, און ס'איז אין אלע צייטונגען, ס'איז איבעראל, מען קען אפילו דעם אראבער נישט איינזעצן ווייל ער טענה'ט, איך בין איר נישט נאכגעלאפן, זי איז געקומען צו מיר אין שטוב און מען האט זי באקוקט הונדערט מאל פון אלע זייטן צו זי האט איין פלאץ, צו מ'האט זי געגעבן א שלעפ אבער א שטופ, גארנישט געטראפן קיין מארקס אויף איר באדי, איז דעם גוי, דעם אראבער, האט מען ארויסגעלאזט. און דא ליגט צעטליך יעצט אין אלע גאסן, די לווי' פון די מיידל גייט זיין דעמאלטס און דעמאלטס. ס'איז געווען ביי אונז זייער א חשוב'ער רב, ער איז מאנטעווידעא רב, זייער חשוב געווען, א גאון מיט אלע מעלות, און די סאטמאר טעראריסטן האבן אים אים טעראריזירט, און ער האט זיך צוריקגעצויגן ער זאל נישט צוריק טון, ווייל ער איז דאך געווען א ירא שמים, במילא האט ער געכאפט נעבעך א נערוון בראך, האב איך געפרעגט יעדן אין וועלכן שפיטאל איז ער, ווייל איך האב געוואלט גיין מבקר חולה זיין, האט מען מיר געזאגט ווען איך קום אין יענעם שפיטאל זאגט מען מיר ער איז אין א מענטל אינסטיטושען דארט. פרעג איך יענעם פארוואס זאגט מען אז ער האט א נערוון בראך, אדער פארוואס זאגט מען ער האט א הארץ אטאק נישט קיין נערוון בראך, זאגט ער וואס פאר א פנים האט עס אז א רב האט א נערוון בראך, ס'דאך אונזער שקר אייביג, עניוועי כ'בין געזאגט ליגנט, כ'וויל אביסל מעורר זיין פארן עולם, איינער ווייסט ער האט א קראנקע טאכטער זאל ער מאכן זיכער פאר אלע די גוטע יארן אז זי האט פראטעקשן מיט העלפ, און אז זי גייט ארויס זאל מען מיטגיין מיט איר, ווייל קוק וואס דא איז געשען, קוק א מוראדיג אומגליק, א יאר צוויי צוריק בין איך דא געווען איז אויך געווען אן אראבער און זי איז געגאנגען מיט עפעס אין א סטאר האבן זיי זיך באקאנט געמאכט, און זי איז געגאנגען מיט אים, און ער האט איר אנגעשוואנגערט, און אינעם אראבישן געזעץ געהערט דאס קינד פארן טאטן זאל זיין א מוסלים, און זי האט עס נישט געוואלט ארויסשלינגען, און זי האט אים געשריגן אז נישט, די סוף איז געווען אז זיי האבן זיך ארומגעקריגט און געראצכנט, איז ער אריין געפארן אין א וואנט מיט די קאר און האט זי אפגעהארגעט אויף טויט. ער האט געהייסן עליזה, עטס געדענקטס אזא נאמען? איז די זעלבע דא אויכעט, דער אראבער איז געווען מיט איר זייער גוט, ער האט איר געברענגט דראגס מיט אלעם, און וואס געשעהט ווען ער שוואנגערט איר ווען אן? וואס געשעהט ווען דעמאלטס?

ווען ברוך מרדכי לעבאוויטש'ס קינדער וואלטן געגעבן געלט פאר א שעדא זאל אים נאכגיין אזוי ווי מ'גייט אים היינט נאך, וואלט ער דאך נישט געדארפט ווערן אזא איש מפורסם אויך, ער איז דאך פון די גרעסטע מפורסמים היינט, נישט געדארפט ווערן און דורכגיין די אלע צרות, חוץ פון דעם וואלט מען געקענט ראטעווען טויזענטער קינדער מען זאל זיי נישט מאכן משכב זכר. ווען דער חזר איז ארויסגעקומען פון מקווה און ער האט געזאגט אה היינט האב איך געכאפט א העכטל, האט מען אים געדארפט דערשטיקן און דערווערגן, חזר וואס ער איז, ער גייט זיך נאך אויפטון אז ער האט געכאפט א העכטל האט ער געכאפט. עניוועי, יעדער דארף וויסן וואו זיינע קינדער האלטן. זייער אסאך מאל איז שווער צו וויסן, מען כאפט עס ערשט ווען ער טרינקט יום השישי, ער שישי'ט זיך, און נאכן יום השישי ווערט ער נעבעך קראנק, פאלט צוזאם און שטארבט. עטס איך בין יעצט דא אין ארץ ישראל וועגן מיר לאקסן, איך בין דא נאר פאר דעם יעצט. עס האט נעכטן גערעגנט שבת און מקווה איז אנגעפילט, איך בין גרייט אהיים צו פארן, נאר איך ברענג זיי אריין דא עדיוקעישאן, איך זאג די גאווערמענט דארף דאס באצאלן, מען דארף יעדן געבן פרעסקריפשאנס. און אלע זאגן זיי אז איך בין גערעכט, שטעל דיר פאר, ס'איז געווען אמאל א זייער א גרויסער תמים א רב, ס'האט געהייסן לאדיינער רב, א עכטער נאמען געווען פישפיק לאדיינער רב, איז געשען א מעשה אזוי, אז איינער האט פארציילט פארן פישפיק לאדיינער רב, אז זאלסט וויסן אז אונז האמיר געטראפן דעם און דעם איד פון אונזער קהילה, וואס ער איז ארום געגאנגען איבעראל אין אונגערן, און ער האט געזאגט אז ער איז לאדיינער רב, און ער האט געברענגט זיינע ספרים און זיין נאמען אריין געלייגט, מיין מיט ייטב לב איז אויך געווען אזא מעשה ענדליך. און און דער רבי זאל אים אפשטעלן. דער לאדיינער רב איז געווען א גרויסער תמים, ער האט נישט געכאפט וואס יענער וויל, לאזט ער רופן דעם אידן, ער זאגט אים אזוי, הער מיך אויס, קענען זי זיין לאדיינער רב אין די גאנצע וועלט, אבער אין לאדיין בין איך רב, הערן זי? פארשטייען זי? זאגט אים, יא רבי, איך וויל נישט זיין לאדיינער רב אין לאדיין, איך וויל זיין לאדיינער רב אין אונגערן, אפילו נישט געכאפט וואס ער טוט מיט אים, דאס זעלבע דא אויכעט, עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין אז איך בין לאדיינער רב אין די גאנצע וועלט, איבעראל הערט מען מיך אויס, נאר אין מיין

און נאכדעם לערן איך זיי אויס אז זיי זאלן נישט אריינלייגן פילטערס אין די מקווה, ס'איז עפעס א נייע קראנקהייט, כ'האב געמאכט א מקווה ערגעץ אין ניו דזשערסי, קומען אן אפאר חברה, הערט אויס זענען שלשה רועי בקר, איינער איז דער שייגעץ דער וואס האט נישט געטוישט חדשים און חדשים די מקווה וואס מען טובל'ט זיך דערין, ווייל ער האט געזאגט אז מען זעט נישט אז ס'איז שמוציג, און א פרוי האט געהאט זיבן מיסקערידזשעס דערפאר, כ'האב ענק שוין פארציילט די אלע זאכן, א אויסגעפליקטער הונט, אבער ער סעיווט געלט פאר די קהילה, א מולטי ביליאן דאלער קהילה, און ער סעיווט צו געלט. צו האבן דארטן הייזער ס'האט געקאסט צען טויזענט און צוואנציג טויזענט דאלער, היינט איז די לאט ווערט צוויי דריי מיליאן, ער סעיווט געלט, ער הייסט זיו ראטשיילד, און נאכדעם איז דא נאך אפאר שקצים דארטן, ער האט גענומען עפעס א פלאמבער, ער האט אים אויסגעלערנט צו מאכן א נישט א לעיקוואודער פילטער רופן זיי, זיי רופן עס א בריסקער פילטער, ס'איז א געהעריגע פארסלען פילטער, נאר יעדער פארקויפט א נייעם נאמען, און דאס איז וואס די חברה טוען, כ'האב אים געזאגט ס'איז דא טהרה און ס'איז דא נקיות, נקיות מיט טהרה איז צוויי זאכן. נקיות איז ריין און טהרה איז עניני קדושת טהרה יעצט ווען נקיות איז קלין טהרה איז הייליג גייען זיי און מישן אויס און ווייזן אז די מקווה איז ביוטיפול זויבער און אז ס'איז ביוטיפול זויבער מעג מען עס נוצן למעשה אבער ס'איז נישט ריכטיג ווייל ס'זעהט טאקע אויס שיין אבער וואס געשעהט איז ס'איז דא דזשערמס און די דזשערמס פייטן דיך. נישט אומזיסט איז דער וואס ער פירט איז דן האטעל פירט דעם בריכת שחייה די סווימינג פול געגאנגען צען יאר אין קאלעדזש מ'קען הרג'נען מענטשן נעם א גלעזל גרעיפ דזשוס ברוינע גרעיפ דזשוס לייג אריין צוויי לעפל בליטש וועסט זען ווי ס'ווערט זויבער ס'ווערט ווייס מיינט עס אז ס'איז אויס גרעיפ דזשוס? ס'איז גרעיפ דזשוס מ'טאר עס נאר נישט טרינקען ווייל ס'האט אין זיך אן אינפעקשאן אן אינפעקטעד זאך קעמיקאל עניוועי לויפן זיי ארום איבעראל האב איך געמאכט א מקווה כ'האב מיך געפלאגט געמאכט געמאכט און געמאכט. און ס'איז געקומען דארטן די דריי שלושה רועי בקר פון לעיקוואוד, זיי נעמען פיר פינף טויזנט דאלער פאר אזא פילטער, און נאך א זאך, זיי זאגן צו מיר'ן עס קומען מעינטענענסן אויכעט כאילו ס'איז דא וואס צו מעינטענענסן, און זיי מאכן אזא קאנטרעקט, און זיי שטופן אויס מענטשן וואס איך האב מיך אויסגענומען מיט דעם בעל הבית זאלסט נישט לייגן קיין פילטער. כ'האב מיך מיט אים אויסגענומען. איך בין געוואויר געווארן אז ער האט א פילטער, בין איך אראפגעפארן, איך האב אים געפרעגט הייתכן דו טוסט דאס? הייבט ער אן צו רעדן ווי אן עזות פנים, זאג איך אים קוק מיר אין די אויגן, דו זעסט? א יאר ארום וועסטו זיין אן ארעם מאן, כאטש דו ביסט א מולטי מיליאנער. ער האלט אין איין קאלן, די קללה ארבעט ריזיג, ער האלט אין איין קאלן, ער וויל, ער וויל, ער וויל, זאג איך אים איך טראסט דיר נישט מער, קיין מקווה, דעטס איט, זאג אידן זאלן עס נישט נוצן. סאו יעצט וועסטו מיר טוען א טובה ווייל דו האסט פארלוירן אפאר מיליאן דאלער? איך ברויך עס נישט האבן, דו ביסט נישט קיין פארלעסליכער מענטש. זעלבע אויך זיי לויפן ארום זיי טוען זיי מאכן. זייט ווען האט א חסידישער איד געגעסן א ליטווישן הכשר? זייט ווען האבן מיר זיך אויפגעפירט אזוי ביליג ווי די ליטוואקעס, זיך געקושט מיט די ווייבער אין די גאס, און די אלע אנדערע זייערע חאזערייען גייען האלב נאקעט אנגעטון, מיט לאנגע שייטלעך ביז צו די מחילה? אונז זענען געשטאנען ווייט פון די חברה, ביי אונז איז דאס א מכה שלא כתובה בתורה, דאס איז ליטווישיזם. גייען זיי ארום נעמען אונזערע מקוואות און זיי לייגן אריין די פילטערס, וואסער רעכט האט עטס דאס צו טוהן, פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר, איז איינער פון די מענטשן האט אפגעקאלט דער וואס ער טוט עס, ער איז א פלאמבער, זאגט דאס איז דאך די בריוון פון רב אלישיב מען זאל נישט אריינלייגן די פילטערס, האט ער געענטפערט רב אלישיב איז נישט קיין באלעבאס נאר אז ער זאגט א טעם פארוואס, רב אלישיב זאגט א טעם מען זאל נישט משנה זיין ווי אזוי מען האט זיך געפירט ביז יעצט. און נאך א זאך, דאס וואלט געפאסט אז א חסידישער איד זאל דאס זאגן אויף רב אלישיב, נישט אז א ליטוואק זאל עס זאגן אויף א ליטוואק, אבער ווען ס'קומט צו פיר פינף טויזנט דאלער ווערן זיי אלע פארלוירן. שטייסט וואס דא גייט פאר? גיימיר זיך שלאגן? כ'גיי יעצט פון איין רב צום צווייטן, כ'האב שוין זיבן אכט רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן מ'זאל נישט נוצן קיין פילטער, מ'זאל נישט משנה זיין וויאזוי ס'איז געווען אלע יארן. כ'בין אמאל געווען, כ'האב געבעטן א ליובאוויטשער אז ער וויל יא מאכן א פילטער, זאל ער מאכן א בור זריעה, ווייל זייער רב, רב דווארקין שרייבט, אז דו מאכסט עס מיט א בור זריעה איז דאך פונקט אזוי ווי די וואסער קומט אריין פון אנפאנג, האב איך אים געזאגט ער זאל מאכן הייבט די ליובאוויטשער בהמה אן צו שרייען מיר נישט משנה זיין פון מהרש"ב מהרש"ב זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט דער מהרש"ב האט אויך געהאט א פילטער האסטו דאך שוין משנה געווען האלטסט אז דו ווילסט נישט משנה זיין טוסטו דאך דאס אויך נישט האלטסטו נישט אז דו ווילסט אז האסטו נישט קיין פראבלעם משנה צו זיין דאן וואס שרייסטו משנה זיין. דאס איז וואס דא איז, יעדער איז קורצקעפיג, קיינער טוט נישט דורך די זאך ווי עס דארף צו זיין, און מען טוט, מען מאכט וואס מען וויל, און נאכדעם לאזט זיך עס אויס אז עס איז אלעס פסול, פרעגט מען דעם אייבערשטן א שאלה, רבונו של עולם ווי ביסטו, יעדער גייט זיך דאך טובלען אין מקווה, אידן היטן אפ טהרה, און דאס ברענגט אריכות ימים, ווייל כריתות נעמט דאך צו די יארן פון מענטש, נו ווי ביסטו רבונו של עולם? זאגט דער רבונו של עולם איך האלט דיר נישט ביים ענטפערן, גיי קוק וויאזוי די מקווה זעט אויס, דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט איז דא נאך א זאך, דא איין רב וואס ער ווייסט ווי צו וועלכן אפיס איך ווענד זיך, און ער בעט מיך, ער ווייסט וואס דא גייט פאר, און ער בעט מיך איך זאל זיך אפלאזן ווייל מען וועט צושפארן אלע ישיבות, זאג איך אים שטייט נערגעץ נישט מען מוז מאכן א ישיבה, שטייט נערגעץ נישט, שפאר צו, הו קעירס, מען גייט לערנען דברי מינות און כפירה, איך האב געליינט די אלע בוקס וואס מען גייט לערנען, רחמנא לצלן. געדענק דער גרויסער הייליגער מאטעלע האט אמאל געהייסן רב גראומאן פון לונדון, זאל דורכקוקן די טשעפטער.

צינדט זיך אן, ס'לעשט זיך אויס. ס'האט מיר א רבי אמאל געזאגט, אמאל איז עס כשר און אמאל איז עס נישט כשר. און יעצט לאמיר גיין ווייטער. די אלע זאכן וואס עטס ווילטס אריינברענגען מינות און כפירה, אונז האמיר היינט נישט קיין מורא. פארוואס? ווייל אונז האמיר דעם אינטערנעט. אונז ווייסט מיר אלעס וואס ס'גייט פאר. נישטא איין זאך וואס אונז ווייסט מיר נישט וואס ס'גייט פאר. אונז גיימיר זיך נישט לאזן. אונז וועמיר איבערקערן די וועלט צוריק צווועגס. און יו אר נאט גאנא געט יור וועי. אונז האמיר היינט נישט קיין מורא. פון וועם האמיר מורא? עטס האטס געהאט א ביקס, האטס אויסגעשאסן די לעצטע קויל, פאו! פאו! האטס געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם, און נחום ראזענבערג דרייט זיך. ווי א קעניג מיטן קאפ ארויף, פארוואס זאל איינער מורא האבן פאר ענק? עטס האטס אויסגענוצט ענקער פאוער ענד יו לאסט, דעטס איט. יעצט גייען מיר מאכן א בלאקעיד איבעראל, אין יעדע גאווערמענט אפיס גייען מיר אונז אפיציעל מסביר זיין, וואס ס'גייט פאר מיט אונז, און וויאזוי אונז הענדל מיר אונזערע קינדער, און וואס מ'טוט מיר מיט די גאווערמענט'ס געלט. יעצט איז גער אויף די ריי. טעות, ווייל דער גערער רבי האט זיך איינגערעדט אז דער עולם גלייבט נאך אין הייליגקייט און שמייליגקייט און טעראריזירן, דאס איז גוט געווען ווען ס'איז געווען דער בית ישראל, דעמאלטס האט מען דאס געטון ווייל מ'האט געבויעט דעמאלטס ערשט דאס חסידות, אבער נאכדעם איז עס אפגעשטארבן, חוץ פון דעם ביידע סיי די לב שמחה און סיי די פני מנחם זענען געווען אזאלכע פרענדלי פיפל, איך בין אמאל געגאנגען אין די גאס, כ'האב אים געגריסט, האט ער מיר צוריק געגריסט, רופט ער מיך צו, א פרעמדער מענטש? צו אים, אנדערע זאגן גאו אין גאו טו העל, רופט ער מיך צו וויאזוי הייסט איר, זאג איך אים איך הייס נחום ראזענבערג, קום פון ווילימסבורג, איך זעה אז איר גייט אין די גאס, איך דערקען אייך פון די פיקטשערס, איך האב אויך די דרך ארץ פאר אייך און איך גריס אייך, זאגט ער און זייער גוט, זאגט ער, און איינער האט גערעדט צו אים אמאל, האט ער אים געזאגט ר' בונם, ווייל מען האט דאך זיך צוגעוואוינט, פאר ער איז געווארן רבי האט ער דאך געהייסן ר' בונם, האט ער אים געזאגט אוי דער רבי זאל מיר אנטשולדיגן, זאגט ער אזוי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האסט געזען א א גוט גיי ווי ער זאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ס'הייסט האסט געמאכט א טעות האסט גערופן דעם רבי'ן ר' בונם ביים נאמען זאג ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איי ס'איז געווען פיינע צייטן און קומען דא די דער חברהמאן דער איז ער נישט די די אנדערע ער נישט ער האט גענומען רב שטיינמאן ארום געשלעפט אויף פאריז צוויי צו דריי וואכן האט אים צוגענומען דאס גאנצע געלט האט אים גארנישט געגעבן האט געזאגט אלעס האט מען געגעבן פאר גער איך כאפ ס'איז דא תוצאה ער האט זיך אויך איינגערעדט זיך אויך איינגערעדט אז ער האט באשאפן דעם אייבערשטן. זיך קיינמאל נישט אריינגעלאזט אין אויפארבעטן די בחורים מיט די ישיבה, איך רעד דאך צו גערער בחורים די גאנצע צייט, דאס וואס די בית ישראל האט אראפגעלייגט יסודות דאס איז געבליבן, מען טאר נישט אריינגיין אין אן אנדערענס בחור'ס צימער, דאס אלעס איז געבליבן, נאר דאס אז מען מעג גיין מיט מיידלעך, דאס האט דער בית ישראל נישט געזאגט אז מען טאר נישט, כמו געזאגט, געוואוינט זייער אסאך אין די ישיבה טוען זיי גארנישט, זיי זוכן נישט קיין צרות מיט משמרת הפיפיק און פארטיג. האט מיר דערציילט איינער אז ר' מאטעלע האט אים פארציילט, איך דערצייל קראנטע מעשות, איך האב נישט ליב קען נישט פארציילן מעשה'ס פון די מקווה ווייל מען לאזט דאך מיך נישט אריין אין ערגעץ, און אין א שול אויך נישט, סאו מיינע מעשה'ס מוזן זיין איש מפי איש. ר' מאטעלע האט פארציילט אז דער סקווערער רבי דער אלטער, ר' יעקב יוסף, האט זיך אויסגענומען מיט אים אסאך זאכן פאר די חתונה, פיין וואס דאס איז, סקווירא מיט שמירה מיט בירה, האט ער אים געזאגט אויכעט משבת לשבת, זאל נישט וואוינען מיטן פרוי נאר משבת לשבת, האט ר' מאטעלע אויף דעם גענפערט דאס קען איך מיך נישט אונטערנעמען, און וואס איז אז כ'דארף, וועל איך מיך אונטערנעמען. און נישט טון נאכדעם וועל איך זיין א ליגנער דעיס קען איך נישט אויפגעבן אויב דאס האנדלט זיך די שידוך אין דעם איז דעיס נעם איך מיך נישט אונטער און זעט אויס אז דער סקווערער רבי האט געהאלטן ער איז געווען א בר דעת ווייל ר' מאטעלע האט פארציילט ס'מוז זיין אז ער איז נישט געווען ברוגז ווייל והא ראי' ער האט דאך אים גענומען נאכאמאל פאר אן איידעם ר' מאטעלע איז געווען צוויי מאל אן איידעם ביים סקווערער רבי איינס די ערשטע מאל איז געווען די טאכטער איז געשטארבן גראד זי איז געווען קראנק און אזוי ווי אלע לאגער קינדער איז זי געווען נעבעך ביטערליך קראנק און זי איז געשטארבן און ער האט אים גענומען גראד פאר די צווייטע עניוועי ס'דא וואס זאגן ס'איז געווען א. פודה ווייל ער האט געדארפט ווערן א חתן מיט עפעס איינע פון די פון די פאנעטלעך און ביז יענער געגאנגען שאפן געלט איז כהרב איז אריינגעקומען און ער האט אים גראד געכאפט און באצאלט אזוי פארציילט מען כ'מיין דאס אלץ חסידישע מעשה זאלט איר וויסן טאר מען נישט גלייבן גארנישט גארנישט טאר מען נישט גלייבן די היינטיגע לצים יעצט האבן מיר דאך היינט אסאך לצים נעבעך אפגעפארענע בחורים זאגט מיר א בחור ווייסט די מעשה פון פעטיאש? געווען דער בעל עגלה פון בעל שם טוב, מוצאי שבת מען האט פארייכערט א לילקע, מען איז געפארן מיט קפיצת הדרך, זאגט ער יא, דער רבי איז געפארן מיט קפיצת הדרך, ער האט פארייכערט א לילקע האט ער געהאט קפיצת הדרך, אבער עס איז נישט געווען קיין פעטיאש, נישט געווען קיין געפארעכץ, מען איז געזעסן אויפן בענקל, עניוועי, אזוי זעט אויס די היינטיגע יוגנט. מען קוקט אן די רעבעס זעהט מען אז די רעבעס זענען די גרעסטע לאולייפס, איצטער בערני סאנדערס א קראנקער מענטש, האבן אריינגעלייגט אזאלכע פינס אינעם הארץ, זאגט ער די ערשטע זאך וואס ער גייט טון איז, די ערשטע זאך, ער גייט מאכן אז גאנץ אמעריקע זאל זיין ליגעלייזד מאריוואנא, כ'האב אריינגעשריבן אינעם אינטערנעט איך האלט ער זאל שוין מאכן נישט מאריוואנא, מאריוואנא איז דאך שוין דאס איז שוין א זאך וואס יעדער איז שוין צוגעוואוינט, ער זאל שוין מאכן די נעקסט סטעפ, אופיום צו אנדערע, זיי ווייסן בעסער וואס דאס איז. ס'הייסט, דער רבי האט פאררייכערט א לולקע, מ'איז געפלויגן אין די הימל, אין קפיצת הדרך, און ער האט דעם געטראפן, יענעם, יא, יא, נאך א לולקע קען מען האבן אסאך קפיצות הדרך. ווער ס'איז דאס טועם ווייסט אז עס איז נעבעך א ביטערע אומגליק. יעצט, כ'מיין נישט אוועקצומאכן דעם בעל שם טוב חס ושלום, בעל שם טוב הקדוש איז געווען א איש קדוש וטהור, און ער איז געקומען מציל צו זיין דעם שארית הפליטה. כ'זיץ אסאך מאל און כ'טראכט, ווייסט. לייגט אריין כוחות מיט געלט מיט כוללים אין די אלטע דערפעלעך אין די קליינע שטעטעלעך אפילו ווער האט געלערנט מיט די אידן אפילו חמשה ימי טומאה מיט שבעה נקיים ווער האט זיי געלערנט א מקווה איטס אנבעליוועבל און כלל ישראל איז געווען בשפל המצב האט מען אראפ געשיקט צוויי דזשייענטס די גרעסטע דזשייענטס וואס דער רבונו של עולם האט געהאלטן אז דאס וועט מאכן דעם דור איינס איז געווען דער הייליגער בעל שם טוב ס'איז געווען פול מיט דביקות און מיט תפילה. און דאס צווייטע איז געווען דער באקאנטער ווילנער גאון, דאס איז געווען איין שטיק תורה. און די ליטווישע זענען טאקע מקושר צום ווילנער גאון, זענען זיי אלע בני תורה מער. און די חסידים זענען מער מקושר צום הייליגן בעל שם טוב, זעמיר אונז אין מער אין דאווענען און ווארעמקייט און אזאלכע זאכן. און דער חילוק איז נאר אזוי, ביי די חסידים ווען איינער איז אן אמת'ער ערליכער איד און ער איז א חסיד, איז ער כאטש א פיינער חסיד אפילו ער איז נישט דער גרויסער בן תורה. ביי די ליטווישע, אויב ער קען נישט דרייען מיטן פינגער און פארענטפערן קצות'ן מיט אלע אנדערע זאכן, איז ער גארנישט ווערד. און דער אמת איז, דאס האט זיך שוין אויך געטוישט, אמאל ביי די חסידים איז טאקע אזוי געווען, אבער היינט, די חסידים איז שוין די זעלבע, ס'איז שוין נישט דא קיין פיש, ס'איז שוין נישט דא קיין פלייש, יעדער עסט שוין די זעלבע, און ס'איז שוין עבאוט טיים. גיין אז ס'זאל זיך טשענדזשען. מ'רעדט די גאנצע צייט מ'זאל נישט ארויסווארפן די קינדער אזוי ווי צוקוועטשטע אראנדזשעס, מ'זאל זיי געבן אביסל מארעל סופפארט. די מעשה דערציילט דא ר' פסח קרוין, און די זעלבע מעשה איז געווען מיט מיליטער אין וויזשניץ ביים אמרי חיים, די זעלבע זאך, איינער איז זיך געקומען מזכיר זיין און ער האט געזאגט ער לייגט נישט קיין תפילין, ער האלט נישט שבת, האט אים די רבי געזאגט זאלסט טרעפן ביי זיי אזויפיל חן וויפיל דו טרעפסט ביי מיר, שפעטער איז ער צוריקגעקומען און ער איז געווארן איינער פון די חשובע חשובע.

באט יו נאו סאמטינג? דוריענג די סעקאנד ווארלד וואר א יונג מען א טווענטי וואן יער אולד קיד קאמס אין טו די רבי אין סעיס רבי קאוד יו גיוו מי א ברכה דעט איי שודנט העוו טו גאו טו די ראשען ארמי איים אפרעיד איי דאנט וואנט טו גאו טו די ראשען ארמי איי ניד א ברכה דעט דעי שוד רידזשעקט מי סאו די רבי טעיקס א לוק עט דיס קיד אין הי סעיס אר יו א שומר שבת?

דעט די ראשען גאווערמענט שוד בי עז דיסעפוינטעד אין יו עז איי עם. אימעדזשין דעט. ענד יו נאו סאמטינג די נעקסט וויק די קיד קעים בעק הי סעד רבי יור ברכה ווארקט דעי רידזשעקטעד מי ענד דען הי פיקט אפ היז שירט ענד הי שאוד די רבי הי וואס וויערינג ציצית ענד הי וואר תפילין ענד הי וואזנט שומר שבת די רעסט אוו היז לייף האו דיד דעט העפען? קאוז די רבי קוד העוו יעלד אט הים. א חוצפה!

ענד יו דאנט טריט דעם וויט דיגניטי אוו קאורס זיי גאנא טראו אוועי אידישקייט דעטס וואט ווי העוו טו בי קערפול. יעצט איך בין נישט זיינס א גרויסער חסיד ווייל איך האב עדי ראי' אז ער מאכט א ברית ער איז פון די גרעסטע מוהלים ער מאכט א ברית מיט א קלעמפ און ממילא גייט נישט קיין בלוט און ער מאכט נישט קיין מציצה אפילו נישט מיט א כלי און ער באהאלט זיך אזוי מען זעהט נישט און ס'איז שוין פערטיג, ער לייגט ארויף א סרינדזש מען זאל מיינען אז ער מאכט די מציצה מיט א כלי אבער ער טוט גארנישט, ער טוט עס אויך נישט, ער טוט גארנישט, סאו איך בין נישט זיינס א גרויסער חסיד אבער קבל האמת ממי שאמרה זאגט ער א גוטע זאך. דעטס וואט ווער דואינג אלל די טיים, מיין יונגל א שטויס אין די מחילה, ווער רעכנט זיך מיט אים, אזוי זעמיר אונז אויפגעוואקסן אלע יארן אין חדר, זיך נישט גערעכנט מיט א קינד, די פילינגס אוו א טשיילד וואזס אירעלעווענט טו עניבאדי, וועגן דעם האמיר אונז היינט אזא דיסטראקשען, ווער טוט אונז די מערסטע וויי, אונזער אייגענע תלמידים, נעמט א פאנעט מיידל און זי זאגט דזשיזעס איז מיי סעיוויער, זי שמד'ט זיך ברבים, און נאכדעם איז דא דאס צווייטע מיידל וואס האט זיך פונקט אזוי געשמד'ט ברבים, און נאכדעם איז דא יעצט דאס מיידל פון ישיבה אוניווערסיטי, סטערנס קאלעדזש זאגט אז מען דארף האבן א געי קלאב אין ישיבה אוניווערסיטי, דאס איז א היימיש קינד וואס זי טוט דאס אלעס, דאס איז א באבעווער תלמידה, רבותי, יו דאונט נאו הו יו לוזינג, די מיינסט אז מ'האט פארלוירן סתם איינעם, קוק דא אן א אייבי בעיבי שטיין, א חזיר, א מניוול, א צודרייטער, א משוגענער, דאס איז דאך שוין פון די הו איז הו, פלאטוטשען, ער גייט ארום, אז ער איז געווען א יונגל האט ער שוין געוויסט אז ער האט א נשמה פון א מיידל, פארשטייסט נעבעך, דערווייל דרייט ער זיך. אין קעמפּוס, מען פֿרעגט אים, דו האָסט עפּעס אַ רילעישאָנשיפּ מיט אײנעם? האָט זי, ער, געענטפֿערט, יעדער טוט דאָך דאָס אין קאַלעדזש. ער איז געגאַנגען דאָרטן, ער זאָל זײַן אַ מיידל, ער זאָל קענען אַרומטרענען מיט װעם ס'לאָזט זיך. רחמנא לצלן! רבותי! נישט היטלער האָט אומגעברענגט כּלל ישׂראל. נאָך היטלערן האָט מען זיך זײער שײן צוריקגעשטעלט. מ'האָט זיך אַזױ שײן צוריקגעשטעלט, אַז מע קען גאָר נישט זאָגן. געװען אַ ייִד, װאָס ער איז געװען אַ רבֿ. ער איז געװען אַ רבֿ פֿון װינער בית־מדרש, געהײסן רבי יונתן שטײף. ער האָט געקענט די באַהאַלטענע אותיות אױך. ער האָט געקענט קבלה. ער איז אַמאָל געזעסן בײַם סאַטמאַר-רבינס טיש. און האט געזען ווי ער נעמט די פיש פון דא און פון דארט, און רבי האט געהאט א גרויס ענין ביי דעם. אהרן טייטלבוים האט אויך דעם זעלבן ענין, ער מאכט נאך, רבי האט געהאט א גרויסן ענין ביי דעם, הער איך זאגן אז רבי יונתן שטייף האט זיך אמאל צופייערט, ער האט געזאגט נו בורר אום שבת, רבי האט שמייכל געטאן, ווייל ער האט באמערקט וואס דער רבי טוט, עס איז נישט געווען קיין בורר, ער האט דאך נישט ארויסגענומען, ער האט געלייגט די פיש דא, דארט, דארט און דארט, עס איז נישט שייך ביי דעם קיין בורר, ער האט געכאפט אז דער רבי האט אין דעם הייליג ענינים מיט יחודים, מיט שמות הקדושים. איז דער רב, דער ווינער רב, רבי יונתן שטייף זכר צדיק לברכה, פלעגט יעדן טאג ווארטן אין באס סטאפ, האט אים געזאגט א איד, רבי, איך האב דאך אויך מיינע קינדער אויפן זעלבן באס, וואס דארפט איר ווארטן, איר זענט דאך א רב, איר טוטס מיר א טובה, געטס מיר אייערע קינדער, איך וועל זיי ארויפלייגן אויפן באס. זאגט רבי יונתן שטייף, איך האב שוין ניקס קיין קינדער וואס גייען אין חדר. פרעגט ער, נו צו וואס ווארט דער רבי יעדן טאג דא? זאגט ער, איך האב א נקמה אין היטלער, ווען היטלער זאל קענען שטיין דא לעבן מיר, וואלט איך אים געוויזן, זעסט, א. פאק, ווי האסט געוואלט אומברענגען אזא עדה קדושה, אזא כלל ישראל, אונז עמער זיך מערן און נאך מערן און נאך מערן, און ברוך השם מען מערט זיך, איך פאר דא ארום זאגן דרשות יעצט וועגן אופיום, איך פאר דא ארום זאגן וועגן נאלאקסאן, איר ווייסט ס'איז דא דא קיין עין הרע חדרים, איטס אנבעליוועבל, ס'איז דא דא חדרים וואס האבן הונדערט טויזענט קינדער, יונגלעך און מיידלעך. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר אין ארץ ישראל און אין אמעריקע אויך, נאר אין אמעריקע האט מען אונז דערשטיקט ווייל דער יצחק לבנה שטערן האט געוואלט ער זאל זיין בעל הבית אויף סאקמער קאקמער. סאקמער איז אן אויסגעשפילטע זאך, ס'איז א היסטערי. עניוועי, סאו דאס איז וואס אונז דארפן זייער שטארק אבאכט געבן, אונז דארפן זייער שטארק אבאכט געבן מ'זאל צוריקשטעלן אזא צובראכענעם דור, א מורא'דיגע צובראכענע דור, גייט מען און מ'צוברעכט זיי נאך מער און נאך מער און נאך מער. וואס אז ס'דא אפאר ליידיגייערס וואס האבן נישט וואס צו טון און זיי ווילן מאכן געלט. זאליקא קומט פארן יעצט אויף ארץ ישראל, וואס קומסטו פארן? נעם דאס געלט וואס דו מאכסט דא און שטעל אויף דיינע מוסדות די קינדער זאלן קענען מצליח זיין דארט. ניין דאס עט מען נישט טון. עניוועי. און מ'דארף פייטן מיט די גאווערמענט וואס מ'מעג לערנען און וואס נישט. איך פאר דא ארום אין חדרים, איך פאר דא ארום איבעראל. איך טריי אריינצוברענגען די מלחמה קעגן דראגס, און אויכעט קעגן משכב זכור, אבער דאס איז צווייל זייער גוט ברוך השם, ס'איז דא אסאך קעיסעס נאך אבער ס'פארט גוט, טריי איך אריינצוברענגען די מלחמה קעגן דראגס, און אזוי אויסגעטון פון די זאך, זיי ווייסן אפילו נישט וואס דאס איז, עס וועט זיין שווערער ווי די מלחמה קעגן סעקשועל אביוז, אבער וואס זאגט מען נישט רעדן פון דעם? ווייל זיי באקומען געלט אלע פון די דילערס, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אין בני ברק איז דא צוויי רבנים וואס זענען בעלי בתים היינט אויפן הכשר, רבי יעקב לאנדא האט געבעטן אז מען זאל אריין נעמען זיין זון יארן צוריק, און מען האט אים אריין גענומען, און למעשה האט עס נישט געטויגט ווייל די ליטווישע האבן זיך געמאכט אן עקסטערן הכשר, מען האט זיך אנגעהויבן ארום צו רייסן, ווייל. דו קענסט סתם אזוי מיט כח קיינעם נישט אריינשטעלן. יענער איד וויל עסן דווקא אלטע קמח, קמח ישן, אונז האלט מען קמח ישן האט א מורא'דיגן פראבלעם, ס'איז פול מיט ווערים. איי וואס טוסטו מיט ישן? אויף דעם איז דא אסאך זאכן, דער רמא זאגט אז אויב ס'וואקסט מערערע מאל אין יאר איז נישט שייך קיין ישן מיט קיין חדש ווייל דו ווייסט נישט פון ווי ס'קומט. די אלע זאכן, ישן מיט בושן מיט לשון, די אלע שטותים איז געמאכט סתם ווי מ'זאגט יענעם א פליק צו טון, כ'בין א ליטוואק. פרוי קאלט אפ א צווייטע און זאגט איך וויל דיר דערציילן א לשון הרע אויף יענע ווייבל, זאגט זי אנטשולדיגט יעצט האב איך מיין שעה, און די שעה וויל איך נישט הערן, קאל מיך צוריק נאך די שעה ענדיגט זיך ס'איז דאך אלץ פאליטיק, נישט וואס איך זאג מ'מעג רעדן לשון הרע אבער יו נאו יו העוו טו נאו וואט טו דא און האו טו דא איט, די גאנצע עירוב יא עירוב נישט עירוב דאס איז אויכעט אלטע פאליטיקס, און מ'איז געגאנגען מ'האט אריין געשטעלט יעצט צוויי און מ'האט געהאלטן אז ס'העט זיין צוויי העט זיין שלום, מ'האט גענומען א לבאביטשער און מ'האט גענומען א ליטוואק, דעם ליטוואק האט נאך גענומען דער פריעריגער רב לאנדא, און ער האט געזען אז ער קען און אזוי ווייטער. יעצט איך האב ענק אייביג געזאגט אז אויב מען רעדט פון הכשרים און ס'איז דא א בית דין נישט באגלייבט אויף גארנישט, געצל בערקאוויטש איז מטעם סאקמער, ער איז א לאו לייף א גארנישט, כ'האב אים אפגעקאלט, האסט ארויפגעלייגט א חרם אויף מיר, האסט זיך אפילו נישט גערעדט מיט מיר, זאגט ער ס'איז סיגניטשער אן פייל, די זעלבע האט ער גענפערט יעדעס מאל ווען די בני יואל האט אים פארגעהאלטן, לאו לייפס, ער מוז דאס טון ווייל דאס איז פרנסה. עניוועי, איז דא יעצט צוויי בעלי מכשירים, יעצט האבן זיך ביידע בארעכנט אז די גאנצע הכשר איז איין פול אוו בעלאוני, ס'איז דא מענטשן אינוועסטערס וואס זיי מאכן דא געלט און די האלטן עס אויס און דו מוזט זיי דינען און פארטיג, איך האב שוין לאנג געזאגט דאס, מען לאט אויס ביי די הפטורה לאט מען דארט אויס ביי א תענית ציבור עוד אקבץ עליו לנקבציו. וואס הייסט דאס? דער אייבערשטער זאגט אזוי, ס'זאל זיין איין גרויסער הכשר איז גארנישט ווערט, איך וויל ס'זאל זיין פֿופֿצן קליינע הכשרים וואס זיי שלאגן זיך ארום, ס'זאל זיין אסאך לנקבציו. עניוועי, די צוויי זענען יעצט ארויסגעקומען אז ס'איז א באנטש אוו פאליטיק, ס'איז נישט קיין הכשר, ס'איז גארנישט, סא האו דו יו לייק דעט? האסט געשריגן אלע יארן, הרב לאנדא פלעגט מיר זאגן אז ער פארט אראפ, ער איז איינמאל אראפגעפארן אז מ'גייט שעכטן ערגעץ אין פוילן, און ער איז צוריקגעקומען, ס'האט אים געקאסט אַכציק טויזנט דאלער דאס פארן מיט די שוחטים מיט די גאנצע זאך, פארוואס? ווייל ער האט געזען אז מ'מאכט נישט קיין כשר פלייש דארט. קומען די אינוועסטערס און זיי זאגן איך וויל האבן אזויפיל טאן יעדן טאג און דעטס איט, גיי שטעל דיך אויפן קאפ, מ'האט יעצט געכאפט א גרויסן טרעקטער טרעילער האט אריינגעברענגט אויף ארץ ישראל עפעס א זעקס און דרײַסיק טויזנט אייער מיט פאלשע זיגלען, דאס דרייט זיך שוין אינעם טראק, דאס איז שוין געסיעלט דארטן ווייל ס'האט א ספעשל וואנט דער טרעילער, און עט די ענד אוו די דעי עסט מען דאס און מ'באקומט סעמאנעלע און מ'שטארבט. שרייבט ווידער א מאמע מיט זיבן קינדער איז געשטארבן פון קענסער, עה, אוואדע געסט אזאלעכע אייער מיט אזאלעכע פליישיצע, אוואדע שטארבן פון קענסער. און דאס איז וואס דא גייט פאר, און מ'לאט קיינעם נישט צו. דא אין ארץ ישראל גייט כאטש אזוי, דו ווילסט דיך לערנען צו זיין א משגיח אויף חלב, אויף דם, אויף דעם, אויף די אלע זאכן, איז דא אזאלעכע פראגרעמס. אין אמעריקע לאט מען צו איין שייגעץ א באגאבאנד, און ער הייסט דער באטערער. זיין טאטע איז נאך געווען א שייגעץ, ווילסט עפעס וויסן? זיין זיידע וואס ער ליגט אין באטער איז געווען א שייגעץ. ער האט געפרעגט אמאל דעם דברי יואל אין א תשובה, ס'איז געדרוקט? ס'איז געדרוקט? פרעגט ער אים אזוי ווי ער געבט א הכשר אויף א פאבריק און מ'מוז דאך מאכן אסאך קולות, צו ער מוז ארויסשרייבן די קילאס? שרייבט אים דער דברי יואל, ווער ס'עסט פון א פאבריק מוז נישט ארויסשרייבן די קולות ווייל מ'ווייסט אז ס'איז א שוואכער הכשר. אבער דאס איז א רשעות שאין כמוהו, ווייל נישט יעדער קען זיין דער מענטש וואס ער קען זיך מאכן אליינס די לאקשן און די פערפל. דאס איז געווען אן עוולה. דריקן אזא תשובה געווען א עוולה שאין כמוה און איך האב עס געזאגט פאר יאסל אשכנזי דעמאלטס לאז ארויס די תשובה אויף דעם בויעט מען היינט סאטמאר רבי האט דאך געזאגט אין א פאבריק מוז מען נישט אזוי מדקדק זיין סאטמאר רבי איז גאר געווארן די בעל מכשיר אויף אלע נבילות און טרייפות איז דא דא א משפחה פון טשעינס און זיידע און טאטע און אייניקל און די אלע געבן הכשרים פאר כלל ישראל יארן און דאס האלט אזוי אן אלעס איז גוט פאר יעדן כ'האב אזא הנאה די צוויי רבנים זענען ארויסגעקומען די פון די פון די הכשר פון בני ברק זענען ארויסגעקומען און זיי זאגן רבותי ס'איז פול אויף טרייפעס דעטס אלל ס'איז אינוועסטערס דעטס איט ווי העוו טו סטארט לערנינג מען האט אריינגענומען אזעלכע פארפוילטע הינט איצעלע פימפ האט אריינגענומען אפאר רבנים לעבן זיך דער עלעגאנטער מנוול א חזר א שוויין ער געט אונז א הכשר אויף כשרות ער איז באגלייבט ער באגלייבט אויף א מחילה. טאמער זאל אים איינער פרעגן וואס דאס הייסט פונקטליך אין פשט און תירוץ אויף אז די שפיצל פון קעפל איז אריין דעמאלטס הייסט עס און ס'איז ארום די כרכשתא דעמאלטס הייסט עס כמכחול בשפופרת ער קען דיר דאס מסביר זיין ווייל ער האט עס אויסגעטרייט יארן איז ער געווען א חזר. איינער האט מיך אפגעקאלט אפאר חד א יאר צוויי צוריק זאגט ער דו ווייסט ווען איך בין געווען א בחור אין סאטמאר ישיבה ער איז שוין געווען א אינגערמאן איז ער מיר נאר נאכגעלאפן און די איבעריגע אנדערע חזירים ס'איז די זעלבע ר' יונה ר' זונה'ס קינדער זיי האבן ארומגע'זונה'ט מען האט ארויסגעווארפן דער וואס איז היינט אין סאטמאר דער באלעבאס אויף כשרות אין וויליאמסבורג, ר' יונה'ס זון, מען האט אים ארויסגעווארפן פון שאפראן אינמיטן שיעור, ווייל ער האט מטמא געווען, כ'מיין אז ס'איז געווען שאפראן רב'ס זון דער וואס ס'דרייט זיך ארום ווי א קוקו אין די גאס, איך האב אפגעקאלט שאפראן רב, געב אים היילונג, ווען נישט וועט ער גיין א משוגענער, ער פלעגט נאכלויפן פרויען, און קיינער טוט גארנישט, מען קען טון, מען קען מאכן, דאזענט באדער עניבאדי, בהמה וואס דו ביסט, דו צאלסט פאר כשרות, פארוואס? פארלאנגסטו נישט דיינע רעכטן? זעלבע געווען, מ'האט נישט געהאט קיין כפרות אין אנטווערפן, איז געקומען דער באקאנטער שייגעץ וויינגארטן וואס ער איז מאכיל נבילות וטרייפות יארן, און זיין טאטע האט נאך מאכיל נבילות וטרייפות געווען יארן, און בית דין האט ארויסגעגעבן א צעטל קעגן אים א האלב יאר צוריק אבער זיי האבן מורא געהאט צו שרייבן זיין נאמען, זיי האבן געשריבן מיט ראשי תיבות. דאס איז א בית דין? אויף דעם דארף אנטווערפן אויסהאלטן א בית דין? שיף! נעם די שיף און פאר אוועק פון דארטן, דו לאולייף וואס דו ביסט. און די זעלבע איז אין קענעדע, אין מאנטריאל, איינער וואס ארבעט דארט האט מיר געזאגט די זעלבע שייגעץ שטיק אלל אווער. דאס איז די זאך. יעצט איך וויל ענק דא ארויפלייגן א קליין שטיקל עטס זאלטס הערן וואס ס'גייט פאר אין בני ברק. דאס האט שוין נישט צו טון אזוי ווייט מיטן הכשר אליינס, דאס האט צו טון מיטן געלט, מען בא'גנב'עט און מען בא'גזל'ט דעם עולם. הערט אויס וואס דא טוט זיך.
בתוך בניין העירייה הזה מסתתרת תעלומה.

נאכדעם איז דא דער וואס מ'ווארפט ארויס די קינדער, די קינדער גייט מען פארלאנגען נישט ארויסווארפן, איך זאג ענק איך בין מיט די גאווערמענט אין יעדע אסיפה, איך בין אין ארץ ישראל אבער איך בין ביי יעדע אסיפה בין איך דארטן איך זאג מיין מיינד, וואן דעי עט מען ענק צונעמען אלע פראגרעמס, עט זיך צושפארן אלע ישיבות און יעדער עט זיך גיין זוכן א דזשאב, אבער אזוי ביליג זיך אויפצופירן מיט כלל ישראל? און ביזי צו די פרוי גייט מיט א שייטל צו נישט, כ'וועל ענק דערציילן א מעשה. כ'פלעג דאווענען אין קליימער, דארטן דא איינער א בעל תפילה, האט זייער שיין געדאווענט, ער איז שוין נעבעך געשטארבן, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז געגאנגען עלפערט וועלפערט מנוול, ער זאגט ער וויל אים נישט צולאזן צום עמוד, הגם ער האט שיין געדאווענט, פרעגט ער פארוואס נישט, זאגט ער ווייל זיין ווייב גייט מיט אן אויפגעדעקט שייטל, ווי שרייט ער, די משוגענער די, פון ווי קענסטו מיין ווייב, ער געט א פרעג, זאג מיר וואסערע האר מיין ווייב קענסטו אויכעט, וואסערע האר מיין ווייב האט קענסטו אויכעט, נאר ווי קומסטו צו זאגן אזא זאך, מיין ווייב גייט מיט אן אויפגעדעקט שייטל. דאס איז סאקמער געווען אלע יארן, אריינקריכן יענעם אין פופיק אריין, אבער ער האט געגעבן טרייפות אפיציעל. איז וויל איך ענק זאגן, רבותי, אונז זעמער די מענטשן וואס אונז קען מיר דאס פארעכטן, נישט די רבנים, אונז דארף מיר זיי אלע ארויסווארפן, מען דארף אריינשטעלן איבעראל א מענטש, פאר די בעטער אר די ווארס. און כ'האב נאר געוואלט זאגן נאך א קלייניקייט, מען רודפ'ט דעם בערגער ווייל ער מאכט דארטן א מקווה, ער האט מיך געבעטן איך זאל אים מאכן, איך האב אים אפילו געברענגט א גביר וואס האט אים צוגעהאלפן מיט געלט, איך האב עס נישט געוואלט מאכן ווייל כ'האב אים געטענה'ט, זיי גייען האבן א טענה נחום ראזענבערג מאכט עס און ער איז אין חרם און במילא מוז מען דיך שטערן. דאס איז דאך סאטמארער בולשיט אלע יארן געווען. קלויזנבורגער רב איז דאך געפארן אויף ארץ ישראל האט זיך אפגעשניטן בארד און פאות האט זיך אנגעטון א פראק און א צילינדער האט זיך געשמדט. דא זעמיר אונז געווען אלע יארן. האב איך געזאגט דעם בערגער איך וועל דיר העלפן אלעס אבער איך וויל עס נישט מאכן. איך האב צוויי טעמים. די ערשטע טעם איז ווייל אז זיי וועלן זאגן אז נחום ראזענבערג איז פארמישט וועט מען הייסן יעדן זאל נישט געבן קיין געלט. דערווייל זע איך זיי רודפ'ן אים אפילו אן דעם, איך בין נישט פארמישט אפיציעל. און די צווייטע זאך איז, איך האב געבויעט דארט א פרויען מקווה, איז געווען אן אלטער חומל, א אפגע'חומל'טער שייגעץ מעכל דארפמאן וואס האט אונז פארקויפט אז דער רבי האט געזאגט ער ער איז גרעסער פונעם אייבערשטן, ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם, און ער העט אונז ארויסשלעפן פון גיהנום. אן אלטער שייסער געווען. און ער געהאט צוויי רשעים ארום זיך, נתן מיימון מיט. נחום סאלארטש און זיי מיר צוגעזאגט, ר' מעכל האט מיר צוגעזאגט, נחום, איין מקווה גייט זיין פאר פרויען ווייל איך גיי נישט ארבעטן פאר מענער מקווה'ס, איך וואלט צוגעשפארט אלע מענער מקווה'ס, ס'איז געקומען למעשה מען האט עס געענדיגט, זיי האבן געזען א שיינע פרויען מקווה זענען זיי געגאנגען זיי האבן דאס געזאגט דאס איז פאר רבנים מ'עט נעמען הונדערט דאלער א טבילה ביי די ימים טובים, ראש השנה, און זיי האבן מיך אנגעפיפן, איך בין געגאנגען צו ר' מעכל אין שטוב, איך האב מיך מיט אים געקריגט מיט אלעם, ס'גארנישט געהאלפן, זיי זענען געווען בעלי בתים. און איך זאג נאכאמאל, ווער עס עסט פון נחום סאלארטש'ס הכשר, איך וואלט אים נישט געטראסט, א טויטע קאץ. איך האב דאך מיט אים מיטגעלעבט, א משוגענער געווען. איינמאל קומט ער אן, מ'האט אים געכאפט ביי די גרעניץ, ער געהאט פינף און צוואנציג טויזנט דאלער, און ער האט עס אנגעגעבן, ער האט עס געוואלט ערגעץ באהאלטן, קומט ער צו מיר, איך זאל עס האלטן? זאג איך אים, איך האלט נישט דערביי, איך האב דיך אין דר'ערד. כ'וועל זאגן ר' מעכל, זאג איך אים, זאג דיין מאמע. דיין אפריקאנער מאמע צו זי געווען א איד צו נישט דארף מען נאך מברר זיין, נחום סאלארטש איז כמעט דער זעלבער איד. אזוי ווי ביי אונז פרעזידענט אבאמע איז געווען אן אמעריקאנער געבוירענער. ווייס איך אויך נישט, ערגעץ אין אפריקע געבוירן בין החומות. דאס איז די חברה וואס פירן היינט ברסלב. ער האט געבויעט דעם רבינ'ס ציון, איז דער גרעסטער בויער היינט אין אוקריינע אויף אלע ציונים, און ער איז געזעסן א גאנצע נאכט, אין אומאן מיט א גויטע, אין די פרי האט ער איר געגעבן צען גריווענע צו דאלאר, איך געדענק נישט וויפיל ס'איז געווען, האט זי געשריגן אויף אים, א גאנצע נאכט שלאפסטו מיט מיר און דו געסט מיר נאר צען? כ'דענק נישט אז זי האט געזאגט דאלאר צו גריווענע, האט ער ארויסגעגעבן נאך פופציג דאלאר און האט איר געגעבן, ער איז דער ספרדישער, ער בויעט איבעראל, און איך האב אנגעקאלט זיין ווייב, זאלסט וויסן דיין מאן איז אזא הונגעריגער חזיר, איינער וואוינט מיט א זונה פינעף מינוט און ער ענדיגט, ער האט געוואוינט מיט איר א גאנצע נאכט. געהערט וואס דא טוט זיך, עס איז געווען איינער וואס האט געזעהן ווען זיי זענען אראפגעקומען, דעמאלטס ווען איך בין דארט געשטאנען און זיי האבן געהערט דעם גאנצן געשפרעך, איך האב אויף דעם עדות, האב איך געזאגט פאר דעם בעכטער שמעכטער וועכטער, וויאזוי הייסט ער דער דער דער אלטער שלעכטער? שעכטער. כ'מאל איך האב איך אים געזאגט ביסט משוגע? דאס לאט מען צו? זאגט ער ס'איז דעם רבינ'ס א זאך און ער האט אים געגעבן א בריוו אז ער מעג ווייטער פארן, ווייל איך האב אנגעקאלט זיין ווייב וואס ער טוט, דער סוף איז געווען זיין ווייב האט אים גע'גט, זאגט ער זי איז געווען משוגע, אוודאי ווען א פרוי הערט אז דער מאן לויפט ארום און ער טוט מצוות, הע, און ווערט זי טאקע משוגע. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זיי מיר איינרעדן באלאני ר' נחמן האט געזאגט כ'גיי ענק זאגן די אמת זענען דאך אזאלעכע ליגנערס אז ווען איך זעה נישט א ספר פון ר' נחמן וואלט איך געזאגט ס'איז אינגאנצן א ר' נחמן נישט געווען אויף די וועלט זיי מיר צוגעזאגט זיי גייען דאס בויען ס'עט זיין פאר פרויען אין סוף האבן זיי מיך אויסגעשפילט ווייל זיי מאכן געלט דערויף האב איך דאך געזעהן מיט וועם איך האנדל איז דא איינער פיש, יא, יאנקל פיש, יא פיש'ס ברודער, ער איז נעבעך געווען א גרוש, געוואוינט דארטן חדשים און חדשים אין אומאן. דעמאלטס ווען מ'האט געגראבן צו בויען דעם גרויסן קלויז האט ער געוויזן אז ער האט אויפגעפיקט ביינער, ער האט עס געהאט באהאלטן אז ס'וועט קומען ראש השנה דער עולם וועט קומען מיר מאכן א לוויה. סא וואס האקט עטס א טשייניק, ס'איז דארט איבעראל דא ביינער, ס'איז געווען פערציג טויזנט טויטע, די ערד ריקט זיך, און פונקט דארט ווי ר' נחמנ'ס קאפ איז געווען איז געווען די טיר פון די גויטע, עטס גלייבטס די באלאוני? איך האב געזען מ'האט אראפגעגראבן, ס'איז געווען איינער וואס האט פארקויפט העלט פודס האט אראפגעגראבן ווייל ער געוואלט ארויסנעמען ר' מיט כח האט ער אראפגעגראבן, האט ער אראפגעגראבן, כ'האב עס געמאסטן, ס'איז געווען זעכצן פיס טיף, און ס'איז געווען סימענט ארום און ארום, וועל איך זאגן, דארט איז פונקט געווען ר' נחמנ'ס קאפ, איר זענט דאך אזאלעכע בהמות, ס'איז שוין גרינגער איינצורעדן דעם עולם אז ס'איז נישט געווען קיין ר' נחמן ווי אז דארטן ליגט ער פונקטליך, סא איבעראל איז פול מיט ביינער דארטן, ס'איז א פעלד, עס רוען די ביינער, און די גאווערמענט האט דארט געגראבן גרויסע הייזער. ווי זאל מיר זאגן ווי ר' נחמן ליגט? דארטן האט קיינער נישט געזאגט גארנישט ווייל בעכטער שעכטער שמעכטער דרעכטער האט געזאגט ניין, ס'איז דעם רבינ'ס א זאך, זיי האבן געלאזט א אינגערמאן וואס מען האט אים קלאר געזען א גאנצע נאכט געשלאפן מיט א זונה א גאנצע נאכט, זי האט אויף אים געשריגן א גאנצע נאכט וואוינסטו מיט מיר? זי האט געשריגן געווענליך. מען וואוינט, פינעף מינוט, צען מינוט, א האלבע שעה, דו האסט דאך מיך אויפגעהאלטן א גאנצע נאכט, געסטו מיר צען גריווענע צו צען דאלער? האט ער געזאגט, ביסט גערעכט, דא האסטו נאך פופציג. דאס איז די גאנצע אומאן וואמאן זומאן, דאס איז די גאנצע זאך דארטן, ס'איז איין שטיק בלאף. נאכדעם בין איך געגאנגען, איך האב געבויעט פאר די פישעס א מקווה ערגעץ אביסל ארויסצו, פינעף מינוט אוועק, א שיינע פרויען מקווה, איך האב זיי אפילו געברענגט א איד טייטלבוים, א איד וואס האט נישט קיין קינדער, פון וויליאמסבורג, און האט זיי געגעבן פופציג טויזנט צו פינף און זיבעציג טויזנט. זענען דאך אזאלעכע בלאפערס די פיש חברה, ס'איז אנבעליוועבל, זענען געגאנגען און זיי האבן אוועק געלייגט דאס געלט, און איך האב געשריגן צו זיי צוצושטיין, א איד האט עס געגעבן פאר א מקווה, האבן זיי געלאכט פון מיר, סוף איז געווען זיי זענען געגאנגען זיצן, די פעדערל גאווערמענט האט זיי געכאפט מיט גאנצעטע זאכן, איך ווייס נישט פונקטליך מיט וואס ס'האט זיי געכאפט, און מ'האט זיי איינגעזעצט, זיי געגאנגען זיצן אויף אפאר יאר, האב איך געזאגט זעסט דאס איז די מקווה, זיך נוקם אין ענק, און ס'איז נאך אלץ נישט דא קיין מקווה, נאכדעם אזוי ווי איך האב דאך זיי געזאגט אז מ'טאר. צו שטין האבן זיי גערופן ר' מאיר פויזן ער זאל עס ענדיגן און ר' מאיר האט עס אנגעקוקט ער זאגט ס'א פערפעקט מקווה ס'דא נישט דא וואס אראפצולייגן אראפצונעמען ס'איז נישט דא דא וואס צוצולייגן זיי האבן נישט געוואלט ענדיגן אזוי וועלן זיי קענען שנארן ביז משיח קומט דערווייל דער אייבערשטער האט זיי גוט צו צומאקלט און ס'איז שוין נישט דא מער קיין ארגענעזעישן און ס'וועט נישט זיין קיין מקווה אויך נישט און דאס זעלבע האב איך מורא געהאט אז ס'גייט זיין דא מיט די מקווה ווייל ווען די הייבסט אן דארפסטו האבן געלט פאר לויערס און זיי שטעלן אונטער פיסלעך מיט אלעם דאס איז א שווערע עמך דארטן אזוי איך האב געהאט א ספעשל פערמיט פון די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט אין קיעוו, אז קיינער טאר מיך גארנישט אנרירן, דארט איז געווען פול מיט מאפיא ארום און ארום, איך האב געארבעט, וויאזוי? ווייל ר' מעכל האט עס ערלעדיגט פון די יו עס גאווערמענט, ס'איז א שווערע עמך, עניוועי, האב איך דאך געוויסט די זעלבע גייט דא אויך זיין, איך האב אים געפרעגט אפן, איך האב אים געזאגט, ר' איד, איך בין דיר מסכים צו העלפן, אבער איך וויל דיך פרעגן א קשיא, דו טוסט דאך עס ווייל דו האסט דא א האטעל, און דו ווילסט ארייננעמען דמי מיטה בדמי. בדמי האטעל, די גמרא זאגט בראשונה האט מען נישט געטארט נעמען קיין געלט פאר א מענטש איז געקומען אין ירושלים האט מען נישט געטארט נעמען קיין געלט איינצושטיין אבער אויף צו טוישן די בעטן האט מען געמעגט נעמען הגם מ'האט מבליע געווען דמי מיטה אינעם האטעל מען האט גענומען אזא פרייז צו טוישן די בעטן וויפיל ס'צאלט זיך אויס א האטעל האב איך אים געזאגט וואס גייט זיין ס'וועט קומען ראש השנה דארטן זאגט ער דארט וועל איך דאך מאכן געלט, כ'וועל נעמען הונדערט הונדערט צוויי הונדערט דאלער דארטן פאר צוויי טאג זיך טובל'ען און דארט וועל איך לעבן פון דעם, זאג איך אים אויב דו גייסט לעבן פון דעם וועט קיין פרוי מקווה נישט זיין ווייל א פרוי וועט זיך נישט גיין באדן נאכדעם ווי יעדער האט אריין געפישט און אריין געקאקט, סאו ווילסטו ס'הייסט בויען א מקווה ווייל מקווה'ס געבן מענטשן געלט? מילא העסטו האבן לעבן דיין האטעל העסטו האבן גראד דארטן א מקווה, האב איך געזאגט איך האלט נישט דערביי, איך וויל נישט זיין קיין שותף אין דעם, דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער מאכט חוזק פונעם אייבערשטן, אבער אט די ענד שלאגט דער אייבערשטער, ביטער, דו'סט זען דער נחום סאלארטש און נתן מיימון, ער וועט האבן אזא מפלה וואס זיי האבן נישט צוגעלאזט אז ס'זאל זיין דארטן א פרוי מקווה. ס'איז דא א פרוי מקוה, דא, ס'קומט א גרויסער סאלדאט מיט א גרויסן געווער און ער באגלייט די פרוי ביז אויבן אין בית מדרש און זי גייט אראפ אליינס, האב איך גערעדט מיט די פרויען דארטן זיי זאגן זיי האבן אן אימת מות, זיי פארן ענדערש ס'איז דא מקווה'ס צוויי שעה אוועק דריי שעה אוועק ענדערש ווי צו גיין דא א גוי זאל זיי באגלייטן מיט א מאשין געווער און זענען אויסגעטון נאקעט די גוי קען אראפ קומען און רעיפט זיי וואס וועט זי טון זי קען נישט שרייען אפילו ווייל ס'איז צו טיף נידריג און איך האב דאס זיי געזאגט לכתחילה. ס'דאך א באנטש אוו לאולייפס, כ'וויל ענק עפעס זאגן, איך זאג ענק נאכאמאל, ברסלב'ער זענען אזאלעכע שקרנים און פאליטישאנס און אזאלעכע פינעגלערס, איך זאג ענק נאכאמאל, איך הייב אן מסופק צו זיין צו ס'איז געווען א איד ווי ר' נחמן אויף די וועלט, איך הייב שוין אן מסופק צו זיין, און אפילו ווען ס'איז יא געווען האט ער געמאכט זייער א שיינעם ספר, אזוי שיין ווי אלע תלמידי בעל שם, גארנישט מער גארנישט ווייניגער, דאך נישט אז ער וועט ארויסשלעפן פון גיהנום, צו ער וועט אריינשלעפן דאס ווייס איך נאכנישט. נישט. ער קען ענק נאך אריינשלעפן אין גיהנום פאר רעדן אזאלעכע ווערטער, עטס ווייסט נישט ווי שטרענג ס'איז דארטן דער יום הדין. דא יעצט עמורדזשענסי נייעס, עטס געדענקטס אז פאר דריי יאר צוריק בערך האט מען דן געווען אויף די אלע מלמדים פון תל אביב פון בעלז, די מלמד וואס זיי רופן אים הרבי הנאצי, ער פלעגט הרג'נען און שלאגן, ער האט מסתמא סעקשועלי אביוזד אויכעט, כ'דארף אויפמישן דעם קעיס. קעיס. בקיצור איז למעשה האט מען אים צוריק געברענגט אין בית משפט און מ'האט אים נאכאמאל דעם אברהם מרדכי ראזענפעלד מאשים געווען מיט התעוללות החמורה בחדר בתל אביב, יא ער האט ארום געפעצלט, יוי געוואלד, און למעשה קומט ער אריין דארטן אין קאורט ער טוט זיך אן די ציצית אויפן קאפ מען זאל אים נישט זעהן, האהאהא לייצעס וואס זיי זענען, מוראדיג, און ער האט אויך זיי גע'אסר'ט ארויס צו גיין אין טוילעט. ער פלעגט צו ציפן און ער האט זיי געזאגט אז טאמער זיי דארפן גיין אין טוילעט זאלן זיי מאכן ענדערש אין די הויזן. נעבעך. היטלער אליינס. נעבעך. קיצור. אז א קינד האט זיך נישט אויפגעפירט אזוי ווי מען דארף האט ער געשלאגן מיט א לעדערנעם קאנטשיק. און ער פלעגט זיי שלאגן מיט א רימען. און ער פלעגט זיי אריינלייגן אין א פרידזשידער. זאלן זיך דארטן אפקילן אביסל, רחמנא לצלן. ער פלעגט זיי צובינדן צום טיש אדער צו די בענקלעך מיט שטריק אדער מיט קייטלעך, און האט זיי אויפגעשטעלט אין די כיתה, הענט און פיס צוגעבינדן, נאכדעם האט ער אריינגעלייגט אין זייער מויל א לעפל קיין שווארצע פעפער, שארפע, אדער זייף, און האט געזאגט זיי טארן זיך נישט אויסשווענקען דאס מויל אויף אביסל צייט, איך ווייס וויפיל צייט ער האט זיי געגעבן. אויך געטשעפעט בעלי חיים, ער האט ארויסגעווארפן אמאל א קאץ. פון די פענסטער און די קאץ איז געשטארבן און ס'איז געווען איין שטיק קנסות און דעטס עבאוט איט און מ'האט אים געטראפן אויף דעם אלעם שולדיג אין בית משפט יעצט ס'דא אפאר זאכן וואס ער האט יא געווינען יעצט האט מען אים צוריק ארויפגעשטעלט וועגן התעללות אין חדר דרײַ און צוואַנציק אישומים. יעצט דא וועט עטס הערן ווי דער קטיגור און דער סניגור רעדן.

ביום שני הבא אני אוכיח שהוא מצוץ מהאצבע, ומכיוון שכך, יהיה דינו כדין הנאשמים האחרים, וזה לשחררו הביתה. באשר לעניין עצמו, יהיה משפט ונוכיח את הדברים. תודה רבה. שוין, דא האט מען געהערט די לויער רעדן, און דעטס איט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אפאר וויכטיגע זאכן וואס איז עומד על הפרק. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן, כ'האב ענק ארויפגעלייגט פאריגע וואך אין האטליין א מורא'דיגע זאך, אז בעלז האט אונטערגעשריבן פאר די רעגירונג אין אנטווערפן אז אונז באדערט נישט, דער ענין פון משכב זכר, אונז באדערט נישט די גאנצע זאך, די אלע זאכן וואס אונז שלאג מיר זיך יעצט ממש וואס אידישקייט גייט אונטער חלילה איז ביי אונז אינגאנצן נישט קיין אישו, און זיי האבן געמיינט אז קיינער וועט נישט וויסן, אבער ברוך השם דער אייבערשטער האט אונז געשענקט אז ס'איז דא אן אינטערנעט און אונז זעהן מיר אלעס. איך ווייס וואס טוט זיך אין פארלעמענט אין בעלגיעם פונקט אזוי ווי איך ווייס וואס טוט זיך אין ניו יארק און אין די יונייטעד סטעיטס, און כ'האב שטארק מוחה געווען און. מען האט ארויסגעגעבן צעטלעך איבער די גאנצע שטאט וואס רעש, קורצום זיי זענען פאר אפאר דאלער פארקויפן זיי זיך, ס'איז געווארן ממש א מהומה אין די גאנצע שטאט, די גאנצע וועלט דרייט זיך איבער, מען האט געהאלטן אין איין אנרופן דעם בעלזער רב, מען האט געהאלטן אין איין אנרופן בעלז, וואס איז געשען, האט עטס זענט דאך אמאל געווען די קנאים? סאטמאר איז דאך געווען אונטער ענק, סאטמאר רב האט זיך דאך געלערנט קנאות ביי רב ישכר בער, און מען האט געמוזט כאפן א כפרה הינדל, נא האט מען געכאפט א כפרה הינדל, און מען האט ארויסגעגעבן קהילה קדושה בעלז א מחאה. אויפן חילול כבוד שמים, מען האט עס געבעקדעיטעד ערב סוכות, איך בין דאך ערשט ארויסגעקומען מיט דעם אינמיטן סוכות, און זיי האבן עס בעקדעיטעד, א זאך שקצים, און זיי שרייבן אזוי אז מען איז פוגע בבנות ישראל, און עס איז געגרינדעט געווארן דורך ר' אהרל'ען, און עס איז ווייטער געפירט דורכן הייליגן גראבן רעבן היינט דעם היינטיגן, און מען שעלט יענעם אן, אוי לאזניים שכך רואות, אנשים שהגיעו לע שפל המצב אומר איילך ואמסור, עטס האטס א טעות, זיי האבן געזאגט איילך ואמסור ווייל עטס לערנטס אויס די מיידלעך אז זנות איז אקעי, דעטס וויי דער דואינג איט, זיי גייען נישט סתם ענק מסר'ן ווייל זיי זענען ברוגז אויף בעלז, און זיי ברענגען א שולחן ערוך, אינטערעסאנט סאטמאר האט דאך אזעלכע בקיאות, און אז זיי האבן געמאכט מיין חרם האבן זיי נישט געקענט דעם שולחן ערוך, זיי ווייסן נאך היינט נישט פון ווי דער שולחן ערוך קומט. און זיי שעלטן אריין אין זיי אלע, און קיינער זאל נישט האבן צו טון מיט זיי, ובכל אשר להם. די פארקאקטע שפראך האט געהאלפן ווייסט ווען, ווען דער דברי יואל האט געלעבט, און ווען און ווען ר' אהרעלע האט געלעבט. היינט לאכט מען פון דעם, ס'נישט דא קיין דברי יואל, ס'נישט דא קיין ר' אהרעלע, און זיי האבן אונז איבערגעלאזט מיט שקצים, און דעטס איט. איך וויל פארשטיין אפאר קלייניקייטן, איך בין דאך נישט די קלוגסטער מענטש אין שטאט, זאג מיר, ווען ס'איז געגאנגען איינער פון ענקערע מענטשן, איך וויל נישט נאכאמאל זאגן זיין נאמען ווייל ער איז שוין לאנג נישט אויף די מעפ, ער האט גענומען א ווייבעלע אן אשת איש פון מאנסי און ער האט געזאגט ער מוז פארן מיט איר מאכן געלט פאר בעלז אין אלבעני, און ער האט געשלאפן מיט איר ביינאכט אין א האטעל, מיין קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, ס'איז דא איין מעלה אז ס'געשען א אינטערנעט, און דער עולם האט געלייגט א לחץ, זענען געגאנגען דרייסיג, הערסט דרייסיג, ערנסטע אינגעלייט אריין צום רב און געזאגט הער מיך אויס רבי דו ווילסט נאך א בעלז? ווען נישט מוז יענער פליען, ער קען נישט בלייבן ביי אונז! האט יענער געזאגט יא איך בין געברענגט אזויפיל מיליאנען און איך וויל האבן אפטריט געלט, איך מיין ער האט עס געסעטלט פאר פיר מיליאן דאלער, איך האב געוואלט וויסן דעמאלטס האט מען דאס אלעס געמעגט? פארוואס יעצט איז געווארן אן איסור? ווי ווען קומט אריין די תורה? ווען ס'איז דא א סוויטש מען צינדט אן די לייטס איז אן און אףף, ווען קומט אריין די אן באטן פון די תורה אז יעדער מוז עס פאלגן און הערן, און ווען זאגט מען פארן אייבערשטן ליסן מען רעדט דא פון גרויס געלט און סטעי אוועי. זיי ווילן אונז פארקויפן אז זיי זענען קדושה, זיי זענען טהרה, זיי זענען בולשיט ארטיסטס. טאקע זיי זענען געגאנגען זיי האבן פארשוויגן אלע עוולות פונעם רב דעי דידענט קעיר פארוואס הע ביזנעס איז ביזנעס און פלעזשער איז פלעזשער בקיצור זיי האבן עמטליך ארויסגעשטעלט א בריוו אין נאמען פון די מיידל סקול אז וויבאלד די רעגירונג זאגט מען זאל לערנען געי מיט די אלע שייגעץ שטיק גיימער עס לערנען הגם אונז זעמער נישט דערפאר אבער אונז גיימער פאלגן וואס די גאווערמענט זאגט. זייט ווען זענט עטס געווארן אזאלעכע ערליכע אידן? דו ווייסט אז כלל ישראל האט אויסגעבלוטיגט יארן לאנג אין די מידיעוועל דעיז און די אנדערע מ'האט אונז גארנישט געוואלט מ'האט נאר געוואלט מ'זאל זאגן קלייניקייטן די קריסטשענס האבן געוואלט מ'זאל אנערן זייער משוגענעם יאשקע פאנדראק און די אנדערע האבן געוואלט די מוסלעמס האבן געוואלט מ'זאל אנערן זייער מאכאמעד. א איד האט עס נישט געטון, ער איז זיך געגאנגען לאזן הרג'ענען, מען האט געהרג'עט פון אונז אין די שווערע מיליאנען משך'ן זמן הגלות, איז בעלז האט געוואלט קודם זיין גוט מיט די רעגירונג, האבן זיי געזאגט ס'איז אלעס אקעי, הגם אונז האלטן נישט דערפון, אבער אונז גיימער עס לערנען, יעצט מוז מען דאך זוכן א כפרה הינדל, איז דאך א חילול השם וואס די וועלט האט עס נישט געזען, ווען איך בין ארויס געקומען דערמיט, האבן מיך אפגעקאלט מענטשן, זאג איך נישט קיין דזשאוק, איך בין יעצט אין ארץ ישראל, איך בין בכלל נישט אין ניו יארק, מען קאלט מיך לאנג דיסטענס. רבי נחום, איך האף אז איר ווייסט וואס איר טוט, ווייל אין בעלז איז דאך די הייליגסטער מוסד וואס איז דא. זאג איך אים, יא, לא יהיה קדשה, ס'איז דא א פסוק אין חומש אז מ'טאר נישט זיין א קדשה אויך, דאס איז אויך הייליג. און יעצט קומט עס ארויס, אז זיי האבן געהאט מורא'דיגע פרעשור, און האבן זיך מיישב געווען זיי כאפן אן א מענטשן, זיי זאגן נישט קיין נאמען אויך נישט, זיי זאגן אז ווער ס'האט א יד אין די אלע זאכן, נאר דער יודע תעלומות ווייסט, גראדע כ'האב נישט געוואוסט אז ס'איז דא א יודע תעלומות, איך האב דאך שוין געמיינט ס'איז שוין חלילה נישט דא קיין יודע תעלומות אויך נישט. ס'יא דא א באשעפער? הע, כ'האב נישט געוואוסט. נו אויב ס'יא דא נו ווי, פארוואס, טרעט מען אויף זיין תורה, אויף די געבאטן וואס ער האט אונז באפוילן? נו יעצט, יענעם צו באגראבן זאגט מען ווער ס'זאגט אלך ואמסור איז במילא איז איז וואטעווער איט איז, די זעלבע בולשיט וואס סאטמאר האט געשריבן דעמאלטס אויף מיר, זיי כאפן נישט. דאס האבן זיי געדארפט שרייבן אויף זיך אלע יארן. אלע יארן ווען מ'האט פארשוויגן דעם ראזענפעלד מלמד שייגעץ שטיק מיט די תל אביב'ער שייגעץ שטיק, מיט אלעס וואס גייט פאר אין בעלז היינט אויך. זיי זיי ס'גייט דארטן פאר? די רבי האט געוואלט אהרן מרדכי'ל זאל זיין הייליג האט אים געמאכט א צימער אין בית מדרש, געהאט א פרייוועט בעדרום, און ס'געווען דער וואס איז היינט דארטן זיין דעם רבי'נס רעכטע האנט, זייער א געלונגענער מענטש, ער האט מיט אים געפעצלט. אונז ווייסן מיר אלעס, אונז קען מיר די היסטערי וויאזוי ס'איז אויפגעוואקסן, און מ'האט געבעטן דעם רבי'ן דאס טאר מען נישט, און דער רבי האט זיך אויסגעלאכט ווייל ער איז דער גראבער באלעבאס. יעצט גייען זיי זיי געבן ארויס חרמות, נעם דעם חרם שטופ עס דיר אריין אין די מחילה כמכחול בשפופרת, און אז דו ווייסט נישט פונקטליך וויאזוי דאס ארבעט וועל איך דיר זאגן, לייביש טייטלבוים, ארייט ער לעבט שוין נישט, און דער דיין אין סאטמאר פיליפס, ער ווייסט פונקטליך וואס דאס איז ווייל אלץ בחור האט ער זיך ארומגעפאטשקעט מיט די זאכן. היינט איז ער א דיין, און דער אנדערע ברודער איז אויך א דיין אין סאטמאר. עניוועי, יעצט ווערט מען, מען הייבט אן ארויפצולייגן אויף דעם דעם שולד אויף יענעם'ס שולד, וואס לייגסטו דעם שולד אויף יענעם? וואס לייגסטו דעם שולד? האסט דאך עס אונטערגעשריבן, טעיק ריספאנסעבילעטי און זאג מען טאר נישט און נישט בממשלת החסד שבצילה אנו חוסים? וואט דע העל איז דיס? ס'איז ממשלת החסד? זיי צווינגען אז מ'זאל לערנען די אלע זנות? ס'איז גאר א ממשלת החסד? אנבעליוועבל! יעצט אינטערעסאנט, איך קען נישט די מענטשן וואס האבן דארט אונטערגעשריבן, אבער איך האלט אז ס'האט געדארפט נעמען דעם גראס, דער וואס האט אפגעפייגערט אפאר יאר צוריק, וואס האט אונטערגעשריבן מיין חרם, עס האט געדארפט זיין נאמען אויך ארויפלייגן. איי ער איז נישט דא, קען זיין האט יענץ אויך נישט אונטערגעשריבן. ווי האט ער געקענט אונטערשרייבן מיט דיינים וואס זיי זאגן אז דער בעלזער רב איז א שייגעץ און אן אפיקורס מיט די אלע אנדערע זאכן? ער האט דאך אונטערגעשריבן אויפן זעלבן צעטל. פארוואס? ווייל מ'האט געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם? נחום ראזענבערג קאקט זיך אויס אויף אים. כ'וויל ענק נאר ווייזן ווי פאלש איז געווארן חסידות, און ווען דו שיקסט א קינד צו א מוסד קען ער אהיים קומען מיט אזאלעכע שלעכטע השקפות, איך זאג ענק באמת, מען דארף היינט מער וואטשן אין וואסערע מוסד מען שיקט א קינד און אין וואסערע חדר מען שיקט א קינד, אין וואסערע מיידל סקול מען שיקט א קינד דארף מען מער וואטשן מיט מיט וועם מ'איז זיך משדך מיט א שידוך, ווייל די שידוך, נע, קען זיין ס'וועט ארויסקומען וואוילע קינדער.

ס'איז סאטמאר אויפגעקומען מיט אינגאנצן שטורעם, מען גייט אויסרייסן, ציונות, ציונות, און יעדן צווייטן טאג איז געווען א פראטעסט און ניתוחי מתים און גיוס בנות, ס'איז געווען פרייליך, וואס? ווי זענען היינט די אלע זאכן? היינט איז מען דאך ארגער, ניתוחי מתים, מען האט צושניטן א טויטן, און מען האט אים געשיקט די חלקים אויף פראנקרייך, צו אויף דייטשלאנד, אבער דו רעדסט דא מען טוט פארסאמען אונזערע קינדער'ס מח, און כ'האב אליין געליינט, איך וויל נישט נאכזאגן די אלע מינות כפירה, ווייל קען זיין ס'וועט שאטן אנדערע וואס זאלן עס הערן, רחמנא לצלן. זיי זאגן אז אפילו חלילה איז נישט דא א באשעפער, זיי זאגן וואס דו זעסט נישט גלייב נישט, דו הערסט וואס דא טוט זיך? יעצט גייט מען לייגן יענע אינגעלייט, יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איך זאג אייביג ווען ס'איז דא א פירער פון א מוסד, אזוי ווי בעלזער רב דער יענער, אויב ס'איז געשען אזא מין אומגליק דארף מען זאגן ס'איז געשען אן אומגליק און ווער סארי און מען גייט עס פאררעכטן, מען גייט אויפהערן צו נעמען די געלט. צו גיין זאגן אז מענטשן האבן עס געטון אונטערן טיש פרייוועט, דאס איז אזוי ווי. עס איז געווען איינער יאסל פארשענאווסקי עליו השלום ער ליגט אין טאהש ער איז געווען א וועלטס גנב ער האט אפגעגנבעט די גאנצע וועלט מיט מיליאנען הערט א מעשה איך דערצייל ענק א מעשה ער איז אמאל געקומען אין א שטאט און מ'איז נאכגעלאפן דעם גנב דעם יאסל האט ער געקלערט וואס איך בין ביי ענק א משוגענער און האט זיך אויך גענומען לויפן און ער האט נאכגעשריגן גנב גנב געב צוריק די געלט האט קיינער שוין נישט געוואוסט ווער דער גנב איז יעצט לייגט מען עס אן אויף נאו מענס לענד ס'האט עס קיינער נישט געשריבן קען זיין איך האלט אז רבי אהרעלע איז א קדוש עליון געווען קען זיין ער האט עס אונטערגעשריבן. קען זיין עס איז אראפגעקומען פון הימל, היינט גלייב איך אלע בולשיט וואס מען פארקויפט אין חסידות, איז במילא וויל איך ענק זאגן, מיט דעם וואס עטס זאגטס אז מען איז מוחה אויפן חילול השם, און אמאל וואס מען האט געטון די אלע חילול השם'ס, ווען דער בעלזער דער גראבער האט געבויעט בעלז און מען האט גע'גנב'ט פון אמעריקאנער פראגראמען, און מען האט געשלאפן מיט אשת איש. און מען געטון אנדערע עבירות איז געווען לעבעדיג, און יעצט גיין זאגן אז ס'איז יענער איז שולד יענער איז די שולד דעמאלטס האט מען נישט מוחה געווען יעצט הייבט מען אן מוחה צו זיין און ס'איז א הארס וויט נאו נעים מען זאגט דאך נישט קיין נאמען וועם אויף וועם ביסטו יעצט מוחה און אויף דעם זענען אונטער געשריבן אסאך רבנים און חוץ דעם האב איך געוואלט אויסלערנען איין זאך ווען איינער שרייט אז ס'איז דא א בער א בער א בער און מען גייט אים אלץ ראטעווען מען זעט אז ס'איז א ליגנט מען זעט ס'איז א ליגנט איז עווענטשעלי הערט מען אויף צו לויפן ווען ער רופט. געהאט. דאס זעלבע דא אויך, געהאלטן אין איין זאגן אויף דעם און אויף יענעם, דער איז דער שולד, יענער איז דער שולד, מען האט געהאלטן אין איין אנהייבן צו לייגן חרמות, וואס איז ווערט אייערע חרמות, איר זענט א דר'ערדליגער, חרמות איז געווען ווען ס'איז געווען א שטאטס רב מיט א בית דין, גאנץ בעלז איז א קהילה נפרדת, מען האט זיך געטון א טובה, מען האט זיך געלאזט אפערעיטן אין אנטווערפן און אין אנדערע פלעצער, ס'איז א קהילה נפרדת, ס'איז נישט קיין שטאטס רב, ס'איז גארנישט מיט נישט, זיי האבן נישט קיין רב, דער בעלזער רב ווי גראב ער איז א רב איז ער נישט, ער האט פופציג אינגעלייט וואס זענען מורה הוראות. די אלע זענען נישט באגלייבט אויף קיין שום זאך וואס האט צו טון מיט הנהגה, ווייל זיי מוזן דאך זאגן וואס די רבי זאגט, וויאזוי האט דער קעצל בערקאוויטש געזאגט, סיגניטשער אן פייל, מען האט מיך אפילו נישט געפרעגט, די דר'ערדליגער, האסט דאס אויך ארויסגעגעבן? ניין, ווייל ער האט פרנסה. ס'איז א מורא'דיגער פאטש פאר בעלז, א מורא'דיגער פאטש פאר גאנץ חסידות, סא ס'איז א פאטש פאר כלל ישראל, אונז פירן מיר זיך אויף צום אייבערשטן ארגער ווי דער גרעסטער פרייער פון די גאס. ארגער, אונז כאפט מיר אליין נישט וואס אונז טוה מיר, אונז הייסט מען די וואס אונז טראג מיר נאך דעם פאן פון די תורה, יעדער האט דאך שוין אוועק געווארפן, די רעפארם, די קאנסערוועטיוו, די די די ווייסט דאך שוין גאנץ נישט וואס דאס איז, און אונז טראג מיר נאך דעם פאן פון די תורה, און וואס געשעהט? דאס איז וואס ס'געשעהט, ס'איז אן אומגליק, און כ'האב געוואלט מסביר זיין פאר די בעלזע יונגעלייט, בעלזער קהילה, ווילאנג עטס האטס דעם גראבן חזיר און עטס האטס מורא פאר אים, דער בעלזער, זאלט איר וויסן, עט עטס שלעכט פארן, און די גאנצע בעלזער גיין צו די לינקע זייט, און דאס איז וואס דא געשעט, אבער ווען סאטמאר האט געטון עפעס מיט מוחה געווען שמוחה געווען שמוחה, ווי יעדער זאל מוחה זיין, קיינעם באדערט עס נישט, זאגט אז הגם אין די תורה שטייט משכב זכר איז אסור, און די אלע אנדערע סעקשועל זאכן, אבער אונז קען מער לעבן דערמיט. אזוי האבן זיי געשריבן אבער רחמנא ליצלן אזוי צו שרייבן, לייגט מען עס יעצט אן אז איינער האט עס געשריבן און מען וועט אים שרייען שייגעץ ארויס, מען וועט אים צוריק נעמען פון די צווייטע זייט און דאס געלט וועט בלייבן, ווען עמער אונז וויסן אז עטס זענטס מוחה, ווען ס'וועט זיך אויפהערן צו נעמען די טרייפענע געלטער, ביז דעמאלטס וועט מען קיינמאל נישט וויסן אז עטס זענטס מוחה. שקצים, א ממש אזאלעכע שקצים, סאטמאר רב האט געבאדערט אז מען שניידט טויטע אין ארץ ישראל, מען האט אפגעשניטן יעצט אלע קינדערס מוחות, מען גייט מיט זיי לערנען מורא'דיגע זאכן. אז דאס וואס די תורה זאגט מען טאר נישט מיינט נישט ס'איז אונז מחייב ווייל סוף כל סוף אונז באקומען מיר געלט און אונז מוז מען מיטטאנצן מיטן שוואונג און דער מעמד הנבחר וואס מען זאגט אז ס'איז געווען א מעשה דער אייבערשטער איז אראפגעקומען אונז געבן א תורה אין בארג סיני דאס זאלסטו נישט גלייבן איך האב עס אליין געליינט זאלסט עס נישט גלייבן זאגן זיי פארוואס ווייל א זאך דעט יו דידענט סי אר יו קענט פראוו איט דאונט בעליוו איט. שוין, דאס איז עס, א נייע זאך, און אונז נעמען געלט אויף דעם, פארוואס? ווייל ווייל דער גוי געט אונז, און ער גייט אויך נישט אייביג געבן, איין שיינעם טאג גייט ער זאגן איך האב דאך ענק שוין עניוועי אין מיין ערד, וואס ברויך איך ענק שוין געבן געלט דאס צו נעמען אויך? פונקט אזוי ווי פרעה האט געטון, קודם האט ער אויסגעטעסט וויפיל זיי קענען ארבעטן אויף א טאג און ער האט זיי באצאלט, ממילא האבן זיי דאך געארבעט זייער שווער, ווייל מען האט דאך נישט געוואוסט וואס דאס איז, מען האט דאך געמיינט ס'איז געלט, נאכדעם האט ער זיי געזאגט יעצט וועט עטס קומען אומזינסט ארבעט, אויב דו קענסט יא, מוזט עטס אזויפיל פראדעצירן. שאנדע וויאזוי כלל ישראל זעהט אויס. ממש א שאנדע. זיי האבן געהאט א פראבלעם אז נחום ראזנבערג האט א מנוול'ישן האטליין. החחחחחח. יוי זענען זיי משוגע. אלע קהילות זענען אייניג משוגע. פארוואס, די דאלער מאכט זיי משוגע. יעצט ס'דא א שיינע ארטיקל אז השתיקה בעולם החרדי כלפי פגיע מינית חייבת להפסיק. אז מ'איז מחויב אויפצוהערן די שטיל צו האלטן שטיל די פגיע מינית. איינער צביקה פליישמאן שרייבט זייער א שיינע ארטיקל, און כגיי עס נישט פארליינען ווייל סאיז צו א לאנגע ארטיקל, אבער דער עולם וועקט זיך אויף צוביסלעך צוביסלעך, און ער רעדט א גאנץ אריכות, א קינד וואס מהאט אים נעבעך געטאטשט וואס זאל ער טוהן, ער ווייסט אפילו נישט ווי צו גיין ווי זיך צו ווענדן. יעצט סדא נאך א זאך זייער וויכטיג, כהאב ענק געזאגט סדא איינער בחור זעהט אויס ס'איז אין די ישיבה שער אפרים, כהאב ענק געזאגט די ישיבה האט צוגעשפארט צוויי כיתות ווייל אלע בחורים זענען דארט געווען אויף דראגס, זיי האבן נישט געוואלט מבחין זיין האבן זיי יעדן ארויסגעווארפן. יעצט איך הער זאגן אז אריבער הונדערט בחורים דרייען זיך אין די גאס. די אחריות פון א ראש ישיבה איז אז ער נעמט א בחור מוז ער אים זען צוצושטעלן, און טאמער טויג ער נישט אין די ישיבה דארף ער אים זען צוצושטעלן וואו צו ארבעטן, ער קען אים נישט געבן א ווארף ארויס. איך האלט מען דארף אים סוען, דאס איז דער אשרי, אויך א בעלזע בהמה. עניוועי, איז יעצט ארויסגעליקט פון פאר צוויי יאר צוריק א ווידיאו פון טו או עיט, דאס מיינט פעברוארי עיט, טווענטי סיקסטין, און ס'האט ארויסגעליקט ווי א מגיד שיעור, מסתמא האט דאס יונגל נישט געוואוסט דאס פלעצל, ווייסט איך, ביי אונז האט מען זיך געהארגעט פאר משוגענע זאכן, געט ער אים א כאפ אן און ווארפט אים אראפ אויף דער ערד, מען זעט עס, אלעס איז אויף ווידיאו, און מען זעט עס, ביז יעצט האבן זיי עס נישט געוואלט ארויסליקן, היינט פייפן זיי זיך אויס אויף די ישיבה, און דער מלמד שטופט אים און האקט אים אריין ביטערע זעצעס ווען ער איז אויף דער ערד, ער האט געקענט דערלאנגען מיטן שיך א זעץ אין אן אויג און אויסשיסן אן אויג. ער האט אים קענט מאכן די ציין אויסהאקן, ער האט אים קענט מאכן ברעין דעמעדזש, מען כאפט א זעץ אמאל אין קאפ ווערט מען ברעין דעמעדזש, און ער האט נישט געקוקט וואו ער האקט בום בום בום, ס'איז א מורא'דיגע ווידעא, די מינוט ווען די ווידעא איז ארויסגעקומען אין פאבליק, איך האב עס אויך נאר באקומען, האב איך עס גראד אריינגעשיקט צו אונזער פרענד, אונז האמער א פרענד אין טשענעל טוועלף, דאס איז א טעלעוויזשן סטעישן, ס'הענדלט מאנסי און די גלילות. און שטעל דיר פאר דריי שעה שפעטער זענען זיי שוין געווען אויף די פרעמיסעס אבער זיי האבן שוין געטשענדזשט דעם בילדינג ווייל זעהט אויס וואטעווער די ישיבה קלענער געווארן און ס'איז קול נוגדו און נישט דא קיינער ס'איז צוגעמאכט זאג איך אים הער מיך אויס זוך עס אויף יאל פיינד איט עניוועי זיי האבן עס געטראפן און נעכטן פינפע נאכמיטאג איז עס שוין געווען אויף טעלעוויזשן וויאזוי ס'זעהט אויס ישיבות פארשטייט זיך דער בעלזער מוסר מאסטער ווי מ'רופט אים דער וואס וויל מ'זאל לערנען זיבעצן שעה א טאג לבי ד. קול, ער האט זיך אויכעט ארויפגעכאפט דערויף און ס'פארט שוין וויירעל אין אלע גאווערמענט אפיסעס, און איך האב ענק געזאגט איך וועל עס טוהן, איך בין איך בין יעצט אין ארץ ישראל, איך בין בכלל נישט אין אמעריקע, איך ווארט אויף רעגן, איך בין דא די גאנצע צייט און איך ריר מיך נישט אוועק, און פין דא פיר איך די מערכה כיד המלך ברוך השם. מען האט מיך גראד אפגעקאלט אז ער הייסט אנשל ניישטאט פין ניו סקווער, א רוצח, א מערדער, א סקווערע. שייגעץ, האט אזוי געהאקט דאס קינד אז איך האב מיטגעוויינט מיטן כ'האב איך שוין דרײַ יאר אלט, צוויי יאר אלט, איך האב ממש מיטגעוויינט מיטן. נעמסט א אינעסענט בוי, איך בין זיכער אז ער עט מסתם נישט געוויסט ווי די פלאץ איז, נאר דאס אלעס. איך האב אמאל געפרעגט א מלמד, געדענקסט אונז מיר געווען יונגלעך, מען האט נישט געוויסט די פלאץ, האסט אונז געהארגעט און געשלאגן, איך האב געפרעגט זאג מיר דעמאלטס טאג ווען די האסט אונז אנגעקלאפט די ביינער, וויפיל מיינסט איז אונז האב מיר דעמאלטס טאג געלערנט, זאגט ער ער ווייסט נישט, זאג איך לאמיך דיר זאגן, האב מיר דעמאלטס טאג נישט געלערנט, האב מיר דעמאלטס וואך נישט געלערנט. מען האט דעמאלטס יאר נישט געלערנט, מען האט באקומען אזא שנאה צום אייבערשטן און צו זיין תורה און צו די רשע אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, און אין די גמרא שטייט ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך שיהא שם שמים מתאהב על ידך, ס'זאל גאט געליבט ווערן. זאגט די רבי די ווייסט יעצט אז די זאגסט עס מיר כאפ איך וואס אונז האמיר געטון רעד ליגערס, עניוועי סאו בקיצור עס איז געווארן דער עולם לאזט זיך מער נישט, איך זאג ענק אמת'דיג די גרעסטע ברכה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן איז אז ער האט אונז געגעבן דעם אינטערנעט, ווען נישט קענסטו דאס נישט פירן, דו קענסט זיצן דא און דו פירסט אין די גאנצע וועלט און וועמען דו ווילסט שיקסטו אויפן פלאץ און ס'ווערט א אישו דערפון, ס'איז געווען נעכטן פינף אזייגער אויף טעלעוויזשן וואס א ישיבה איז, היינט האבן זיי דאך געזען אז זיי זענען אויף צרות האבן זיי זיך פארענטפערט, זיי האבן אריינגעשיקט א בריוו אין ישיבה ווארלד ניוז האבן זיי אריינגעשיקט א בריוו אז ס'איז א מעשה פון דריי יאר צוריק, ס'הייסט אזוי ער האט געשטופט דאס קינד אין תחת, יא, אבער ער טענה'ט אז עס איז שוין געשען פינף יאר צוריק און זעקס יאר צוריק, וואט. די העל דאס איט מעיק א דיפרענס? זיי זאגן אליינס איטס אנעקסעפטעבל אנעקסעפטעבל, אבער פונדעסטוועגן דאך זיי זאגן אז משה פרידמאן אין טרופ טוט נאך די זעלבע. פרעג איך יענעם, איך האב דאך אריינגעלייגט דארטן קעמערעס, זאגן זיי ער איז קלוגער פון דיר, ער האט עס געדרייט אויף די פראנט זאגן אז מען האט מורא אז די גוים זאלן נישט באפאלן. איך האב דאס אויך איינגעגעבן פאר די גאווערמענט, איין טאג וועט מען זיי צונעמען אלע פראגרעמס. זיי שפילן זיך ארום דא מיט פייער, זיי גייען זיך אויסלערנען, אונז זעמער נישט דא מער צו ליידן פון סאקמער, פון קאקמער, פון מחנכים, פון געלט גנבים, און אונז האמער נישט קיין מורא פאר א חרם. איך זאג יעדן איינעם, איינער האט מיך אמאל געפרעגט יארן צוריק, היינט פרעגט מען נישט, יעדער זעט דאך ס'איז א דזשאוק, האט מיך געפרעגט וואס טוט אונז די זיינע חרם וואס קומען אויף יענע וועלט, האב איך זאגן אנטשולדיגט, אונז האמיר געשיקט דא א מענטש וואס ער הייסט ר' לעזער הגדול, ער איז געווען דער גרעסטער, ער הייסט ר' לעזער הגדול, זיין טייטל איז געווען הגדול, עטס ווייסט ווי ער איז? ער איז אין חרם, זאג איך אים, אויב ער האט א פלאץ דארט אין הימל, און מען לייגט דא מענטשן אין חרם פאר גארנישט, זעמער אונז זעמער מאר דען העפי אונז זאמיר צוקומען צו זיין היכל. שיגענע חברה זאל מען א שפראך באקומען, ימח שמו און ער זאל פייגערן און ער זאל נישט מוציא שנתו זיין, דאס איז אלס בולשיט, אונז לאכט מיר פון דעם, אונז ווייסט מיר אז אונז טוט מיר די ריכטיגסטע זאך וואס איז דא. סאו יעצט האבן זיי ארויסגעגעבן א בריוו, א סטעיטמענט, פון ישיבה ווארלד נוז, ס'איז טאקע זייער זייער שלעכט וואס מ'האט געטון, ס'איז נישט ריכטיג וואס מ'האט געטון, און זיי זאגן אבער. אין די אין די די די. מ'האט גענומען א פופצן יעריגן בחור מ'האט אים געהארגעט און געשלאגן און זיי זאגן איטס א ווערי אנקליער ווידיאו איי סי איט עז קליער עז איט קאוד בי די דר'ערד ליגערס וואס זיי זענען יא דאס דאס איז די בעלזער שקצים צוליטן פון בעלז אלע יארן אין פוילן אז א איד האט זיך נישט געזעגנט מיט איינער פון די פיר בעלזער רבנים האט מען אים גערוידעפט עד החרמה. דערפאר האט ער געהאט אזא גרויסן עולם, אלע, איך זאג נישט זענען נישט געווען גרויסע צדיקים, אבער די רציחה און טעראריזירן דאס האט מען יעדן געטון, בעלז איז געווען די גרעסטע רוצחים, פארשטייסט? מען איז נישט געגאנגען ווייל מען האט געמוזט גיין צו עפעס א רעבן און מען האט געדארפט א ישועה, פראביר נישט צו גיין, פראביר נישט צו פארן צו ר' ישכר בער, הע הע, דאס איז געווען ענדע פון די וועלט, און וועגן דעם האט מען זיך געשלאגן מיט זיי, איך זאג די גאנצע וואס מען שלאגט זיך מיט ר' נחמנ'ס חברה איז אויכעט ווייל זיי זענען געווען די גרעסטע זנאים, זיי האבן פארקויפט. בולשיט אינעם אייבערשטנ'ס נאמען אז די רבי וועט מציל זיין פון גיהנום, די גמרא זאגט אז א זון קען מציל זיין א טאטן, א טאטע קען נישט מציל זיין א זון, דוד המלך האט נישט געקענט מציל זיין זיין זון שאול, איז דא דארטן א חשבון, קומט רבי נחמן און זאגט כ'האב א נייע תורה, פאר מיר האט דער אייבערשטער מורא, איך האב דאך אים באשאפן, ער קומט דאך מיך פרעגן אין פאריז וואסערע וועטער ס'זאל זיין יעדן טאג, ס'איז אזויפיל בולשיט, דערפאר האט מען זיי גערוידעפט, דער וואז א ביג גוד ריזען פארוואס מ'האט זיי גערוידעפט, זיי האבן עוקר געווען אמונה. פון שכר ועונש. עניוועי, שרייבן זיי אז ס'איז אמת, מ'האט עס טאקע נישט געטארט צולאזן. שער אפרים בעט איבער און וואטעווער איט איז. איך וויל ענק עפעס זאגן, רבותי, פון איבערבעטן איז דאך בסך הכל געווארן מחילה. די מחילה קען זיין פול מיט גדולים, שטופ נישט אריין דיין פופיק דארט. סו זיי. קענסט יעצט סוען, ס'איז דא קודם כל דער בחור נאך אין די סטעטש אוו לימיטעישן, און נאכדעם מען קען היינט סוען, די יאר איז דא א יאר וואס מען קען סוען ביז די זיבעציג די סעווענטיעט בירטדעי קען מען סוען. סו זיי פאר געלט זאלן זיי אונטערגיין, זיי שרייבן אז ישיבה ווארלד נוז נאוטס דעט די ווידעאו איז עט ליעסט טרי יערס אולד. און אז ס'איז דריי יאר אלט, ס'הייסט פאר דריי יאר צוריק האט מען געמעגט שטופן יעדן אין תחת צו מ'האט געמעגט אנהרג'ענען מכות אכזריות, און מ'האט עס היינט נאכנישט געענדיגט. מ'האט מיך געקאלט אז משה פרידמאן, משה פרידמאן דער מנהל אין טרופ, איז דער זעלבער גענגסטער, דערפאר האט יעדער מורא פאר אים. און איך ווארן אן אלע בחורים, טאמער לייגט ער א הענט אויף איינעם, קאל גראד ניין וואן וואן, און זיי האבן נישט קיין מורא, געב אים צוריק א זעץ, דו מעגסט אים צוריקגעבן, ס'איז סעלף דעפענס. און שיס אים אין די באלס, ווייסט דאך ווי ס'הענגט דער פיפיק, הענגט אים צוויי באלס, שיס אים דארט אריין מיטן שיך. זיי טארן נישט לייגן קיין הענט, זיי קענען מאכן קריפלס און אומגליקליך פון מענטשן, איך האב א חבר וואס האט געלערנט אין סאטמאר און מען האט אים געגעבן גוטע מכות און ער איז געווארן טויב אויף אן אויער, עניוועי, יעצט איינער האט מיך יעצט אנגעקאלט אינמיטן רעדן, ער זאגט אז דער חרם פון בעלז אין אנטווערפן איז קעגן יענקל בערגער, זעט אויס מען האט אים באצאלט אפאר טאלער אז ער זאל זאגן אקעי ער נעמט דעם חרם אויף זיך, שטייסט וואס דא גייט פאר? יענקל בערגער הייסט ער, ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז בלאף. עטס קענט ארויף לייגן אויפן גראבן רב אויכעט און אויף זיין זון אויכעט, דער זון דער זעלבער חזיר געווען, ארום געפעצלט דארט מיט דעם וואס איז היינט דער דער נאנטסטער מענטש ביים רב, ארום געפעצלט ווי אז ער האט געמעגט פארוואס זאל אן אנדערער נישט טארן, און איך בין נאך נישט זיכער דעם בעלזער רב ווי אפגעהיטן ער איז געווען ווייל דעמאלטס איז ער געווען א יתום און האט זיך געדרייט ביים אלטן בעלזער רב אין שטוב דארטן עס איז נישט געווען קיין לאו ענד ארדער.

גער האט פופצן טויזנט אידן און ער האט הונדערט זעכציק משפחות, ס'ארבעט נישט אזוי. ווען משה פרידמאן דער ראש הטעראריסטן דער שייגעץ דער מסור ער, ווייסט וואס ער האט געטון? ער האט אריינגעלייגט זאליקאן קעגן אהרן'ען. זאליקא איז געווען אזא פוסטער שטריק אז ס'האט אים קיינער אפילו נישט געגריסט גוט שבת אין בית מדרש. א שטריק פון שטריקלאנד. אהרן איז דאך מלא וגדוש, מיט תורה, יראת שמים, מיט רשעות, מיט וואס דו ווילסט. און שטעל דיר פאר אז ער פארנעמט היינט כמעט העלפט סאטמאר. ס'האט העלפט? פארוואס? ווייל עס איז גרויס זוכט מען, פארשטייסט, נאך א ברענטש, און די גערער מיינען, מ'האט אים מ'האט זיי געזאגט מ'עט צונעמען די קינדער די קינדער, ער וועט מאכן אייגענע מוסדות, ליפא פרידמאן האט אמאל געזאגט א גוט ווארט און געפרעגט, ס'דא די שווארצע, פארוואס טוסטו זיין ארום שטיקלעך, ווארף ארויס די קינדער, זאגט ער ביסט משוגע, דו מיינסט אין פאבליק סקול וועלן זיי שיקן די קינדער, בויען זיך דאך אייגענע מוסדות, דאס גיי איך נישט טון, צו שלאגן זיך דארף מען אויך וויסן וויאזוי זיך צו שלאגן. סא איך האב הנאה, נאר איך וויל געבן א מעסעדזש פאר גער, איך וויל ענק עפעס זאגן, איך בין א ידיד מיטן גערער רבי'ן, ווייל דעמאלטס וואס איך האב געהאט מיינע צרות מיט צען יאר צוריק האט מיך דער גבאי פון שטוב אנגעקאלט זיי הערן מיין האטליין, נישט יעצט, טען פיפטין יערס עגאו, און אויב איך האב טאקע נישט ווי צו דאווענען ראש השנה, איך האב געמיינט איך האב נישט ווי צו דאווענען, קען איך קומען אויף בארא פארק. זאג איך אים, יא, איך וועל קומען און איינער וועט מיר זאגן שייגעץ ארויס, זאגן זיי, אנטשולדיגט, איך בין דעם רבינ'ס גבאי, ווען דו גייסט דארטן וועסטו קריגן, וועסט קענען קויפן אן עליה אויך, אונז לאכט מיר פון די אלע זאכן, אונז ארבעט מיר אויף קדושה, סאו איך בין פון דעם גערער רבי'ן ווי מען זאגט א גוטער פריינד, נאר איין זאך איך האב אים געזאגט, איך האב אים שוין באפעלט מעסעדזשעס, איך האב אים געזאגט, ווי לאנג גער וועט נישט אויפהערן די תקנות, עט גער זיין א שמוציג פלאץ, איך וויל דיך פרעגן א זאך. פארוואס האט נישט דער ראשית חכמה געזאגט אז שבת זאל מען עסן נאר דריי לעפל זופ און אין די וואכן צוויי לעפל זופ? פארוואס זאגט ער דאס נישט? ווייל דער מענטש מוז זיך סעטיספייען. ר' מאטעלע האט פארציילט אז ווען דער סקווערער רבי האט אים גענומען פאר אן איידעם האט ער אים געזאגט אלע סקווערע הקפדות זאגט ער איך בין מסכים. נו מען האט אים געזאגט אונז האמיר משבת לשבת יעצט פארשטיי איך פארוואס ר' דוד'ל האט געזינדיגט מיט אנדערע משבת לשבת פיין אקעי זאגט ער דאס קען איך מיך נישט אונטערנעמען. וואס וועט זיין אז כ'וועל ברויכן? וועל איך גיין זינדיגן? און ער האט אים נאכאמאל גענומען פאר אן איידעם, און למעשה איז ער געווען צופרידן, אזוי האט ר' מאטל אמאל פארציילט. ווי קענסטו איינטיילן? א קאמענדאנט קען זאגן דער פופיק זאלסטו יעצט שטופן דיין ווייב צו נישט, קודם קען ער דען זיין אויב וועסט עס, און חוץ פון דעם איז דאך דא א געוויסע זאך וואס דאס קאנעקט א מאן און א פרוי, ס'איז דא אביסל ארגומענטס, מען בעט זיך איבער, מען מאכט אביסל סעקס, מען האט א לאוו לייף, קענסט נישט טון אזא זאך, דאס האט איינגעפירט דער בית ישראל, ער איז געווען א איש קדוש וטהור מאוד. נאר ער איז נישט געווען פאר דעם דור, ער איז נישט געווען פאר דעם דור, ס'איז געווען דער שפאלער זיידע האט זיך ארומגעריסן מיטן רבי נחמן פון ברסלב, איינמאל האט אים רבי נחמן געשיקט א מעסעדזש אז ער באלאנגט נישט אין דעם דור, האט אים דער שפאלער זיידע געזאגט ס'איז אמת, ער האט געדארפט אראפקומען מיט צען דורות פריער, אזא הויעכע דרך איז דאס, די זעלבע דא אויכעט. עניוועי, סאו פארט ער אויף לונדון, און זיי לאכן, זיי האבן אבער א גרויסן טעות, ווייל פונקט וואס א גרויסער פוסטער שטריק איז זאליקא געווען, אזא גרויסער תלמיד חכם איז ר' שאול, ער איז א גאון עולם, ער לערנט פאר שיעורים, לומדישע שיעורים, און דער היינטיגער גערער רבי, ער זאגט מען זאל לערנען שיעור עיון, שיעור פשוט, מען זאל דאווענען גמרא. ס'איז געווען ביי אונז איינער א ברסלב'ער אין ישיבה געדענק איך, חתונה געהאט אויף אנטווערפן, כ'געדענק נישט יעצט זיין נאמען, ער איז געקומען אמאל צום סאטמאר רב אז ער האט געענדיגט ש"ס, פרעגט אים דער רבי מיינסט ערנסט? זאגט ער יא, ער האט עס דורכגעזאגט, ר' נחמן זאגט מען זאל זאגן אלעס האט ער עס דורכגעזאגט. האהאהא האט ער נאכגעזאגט ש"ס. עניוועי, טאמער דער גערער רבי זאל טוישן אז ס'איז נישט דא קיין תקנות, דעמאלטס וועל איך אויך גיין צו אים, איך מיין איך בין נישט קיין גערער חסיד, איך זוך נישט היינט קיין חסידות, אבער כ'על אים געבן קארעדזש, ווייל איך האלט אז דאס דארף זיין ביטול התקנות, ס'איז דא גרויסע ביזנעסלייט, כ'וויל נישט מ'זאל זיי זאגן דאס יא א סמארטפאון, נישט א סמארטפאון, טה טה טה טה טה, העי וואט די העל איז דיס, קענסט נישט טראסטן דעם מענטש, וויאזוי טראסטו אים, ער איז אגאנצן טאג אין די ביזנעס, עניוועי, סאו דאס איז זייער א וויכטיגע זאך. יעצט איז דא נאך א זאך, דער אייבערשטער האט באשאפן די תאווה, ס'איז אזוי ווי עטס קויפטס אמאל א סטעמפ, די סטעמפ האט אזא קלעבעכץ וואס מען מאכט עס אביסעלע נאס הייבט עס אן צו קלעבן, אויב ס'איז נישט נאס קלעבט עס נישט, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן סעקס, דאס איז נאס, ס'איז זאמען, ס'געבט אריין א גוטן טעם פארן מאן און פאר די פרוי, און דער אייבערשטער האט דאס אזוי באשאפן אז טאמער ס'קומט דאך פראבלעמען אין מעריד לייף, זאל מען האבן א וועג וואס דאס זאל בארואיגן און ס'זאל צוברענגען נאך ליבשאפט און אזוי ווייטער, דאס איז די גאנצע זאך דערפון, איז למעשה קענסטו יענעם זאגן יעצט גיי וואוין מיט דיין ווייב און יעצט נישט, קען זיין יעצט איז ער ברוגז, קען זיין זי לאזט אים נישט אריין יעצט, איט דאז נאט ווארק, איז טאמער ער וועט טוישן די משוגענע זאכן וועט זיין זייער גוט, דער בית ישראל איז געווען נישט פאר אונזער דור. און מען האט עס נישט געטארט צולאזן, און די ראשי ישיבות האבן זיך מיט אים ארומגעריסן, ס'איז דא פונעם סטייפלער איז דא בריוון קעגן אים, אזוי ווי מען שרייבט נישט אויף א דאגי, ער האט געוויסט אז דאס הרג'עט אוועק דאס גאנצע אידישקייט און ס'הרג'עט אוועק בין איש לאשתו, נאר ער האט זיך אויך אויסגעלאכט און זיי האבן זיך אויך אויסגעלאכט, ס'איז געווען ראשי ישיבות וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן די אלע הנהגות. ס'גוט געווען פאר דריי הונדערט יאר צוריק אין פוילן וואס ס'נישט געווען קיין פרנסה און מ'האט נישט געזוכט צו ברענגען נאך קינדער אז מ'זאל זיי אויסשעכטן. איך האב אמאל געהאט א שמועס מיט א איד ער הייסט ר' געטשע. ער איז געווען אין מאסקווע, ער איז געווען פון די חשוב'סטע חסידים פון חבד. ר' געטשע איז געווען א מסירת נפש איד. סטאלין האט איהם געלאזט דאווענען מיט טלית און תפילין אין די מארינא ראשטשע שול. ער האט געוויסט מיט איהם גייט ער זיך נישט קריגן. האט ער מיר אמאל פארציילט, איך מיט חיים זאנוויל מיט נאך האט אויסגערעכנט פיר פינעף מענטשן, זיי האבן געזען ס'איז געווארן קאמוניסטן, האבן זיי געזאגט פארן אייבערשטן אונז גייען מיר נישט ברענגען קיין קינדער, מ'זאל זיי אויסשמד'ן, און כדי זיי זאלן נישט ווערן שוואנגער די פרויען, זיי האבן נאך נישט געהאט דעמאלטס די אלע בוירט, מ'האט יא געהאט בוירט קאנטראל אבער נישט, ס'איז נישט געווען א זאך וואס מ'האט עס געקענט קריגן איבעראל, זאגט ער, האבן מיר זיך גע'טובל'ט יעדן טאג אין א קאלטע קוואל, און א קאלטע קוואל הרג'ט אפ די זרע, אזוי שטייט אין שולחן ערוך, זיי האבן גענוצט דעם שולחן ערוך אז זיי זאלן נישט אראפברענגען קינדער אויף די וועלט, מ'זאל זיי נישט אויסשמד'ן. ער האט עס מיר אליין פארציילט. ער האט מיר אויסגערעכנט עטליכע נעמען, די אנדערע קען איך נישט, נאר חיים זאנוויל ווייסט יעדער ווער דאס איז געווען, אזא הייליגער מאן. עניוועי, דער גערער רבי האט אויך געזען ס'איז אונטערגעגאנגען פוילן, ער האט אליין פארלוירן צען קינדער צו וויפיל, און ער האט געזען וואס ס'גייט זיך אויס אז נאכאמאל די מדינת ישראל איז דאס אויך נאר א צייטווייליגע זאך, דא גייען אלע דריי פערטל כלל ישראל גייט אויסשטארבן. מ'האט זיי אלע צאמגענומען אויף איין פלאץ. דאס איז דאך געווען דער ביטערער אומגליק וואס מ'האט געטון, א איד דארף זיין צושפרייט, ווי האט רבי אידל ראזענבערג געזאגט, מ'טאר נישט בויען א שול וואס מער ווי הונדערט אידן זאלן אריין. ווייל דער גוי קען עס באפאלן און ער הרג'עט אויס אלע מיט איין מאל, נאר דער עולם האט זיך נאכנישט אויסגעלערנט, איז טאמער איז ער מבטל די משוגענע תקנות, דעמאלטס וועל איך אויכעט מיטשטיין מיט אים, שאלה איז צו ער וועט וועלן מיטשטיין מיט מיר, ווייל איך בין דאך סוף כל סוף אין חרם, אבער איך האלט אז דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען דארף עס אומברענגען, ער גייט נישט אריינלייגן דעם גאנצן קאפ אז ער איז אינטערנעט, אונטערוועש. לאז אפ מיט די שטותים, לאז דעם עולם לעבן, זענען ביזנעס לייט. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. איך האב אייגנטליך דערציילט, איך האב א חבר א גערער, איך האב אים געזאגט ווען דער קאמענדאנט רופט אן, אפילו דו האסט געוואוינט מיטן ווייב זיבן מאל א נאכט, ער קאלט אן, גיי וואוין נאכאמאל. איך האב אים געטראפן דא פאריגע וואך, זאגט ער מיר, נחום, ס'האט זיך אבער נישט אויסגעארבעט. א שטוב מיט קינדער, ער האט זיך גע'גט נעבעך, האט חתונה געהאט מיט א מיידל וואס האט אויך א שטוב מיט קינדער, אויך א גרושה, און ער האט זיבן און זי האט זעקס, צו וויפיל? דאס איז די גרעסטע עוולה וואס דער גערער רבי האט געקענט טון דער בית ישראל. ער האט נישט געכאפט אז ער איז נישט אין פוילן דארטן אין דעם קאלטן פוילן און א איד האט נישט קיין פיוטשער און דעטס איט. יעצט ס'איז דא נאך א זאך ליידער, ס'איז דא אזא מין דראג וואס דא אין ארץ ישראל איז עס מותר און אין יוראפ איז עס אסור און מ'האלט אין איין ארויסשיקן מענטשן, זיי האבן שוין געזאגט אין כנסת אפן אז ס'איז דא זיבעציג אינגלעך און מיידלעך צאלט זיי געלט פארן ארויס און דא איז דאך עס ליגעל און ס'קומט אן אויף יוראפ פירן זיי זיך אויף זייער אכזר'יש מיט די קינדער מ'לייגט זיי אין תפיסה מיט די ארגסטע פארברעכער און ס'איז נישט דא ווער ס'זאל נעמען קער פון זיי. ס'איז א מורא'דיגע זאך, זייער זייער שעדליך וואס ס'גייט דא פאר, עד כדי כך אז ס'איז שוין אנגעקומען א גאנצע דרשה אין כנסת אז מ'דארף דאס אפשטעלן, מ'האלט ביי זיבעציג יונגליך און מיידלעך וואס זענען דארטן. יעצט אייבי בעיבי שטיין איז אזוי נידריג געפאלן, פאר די קאנגריגעישן בית שלום צו מאכן אן אסיפה אין קאליפארניע, און סעדזשעסטעד דאנעישאנס איז צען דאלער, דו פערד וואס דו ביסט, פאר צען דאלער.

יעצט איך האב שוין אנגעקאלט די פאליס, איך האב געהאלטן מיט זיי נעכטן אגאנצן טאג אין קאנטאקט, ווער ס'האט מיטגעהאלטן אויף מיין וואטסעפפ, איך האב זיי געזאגט אז דארט איז געווען דראגס און ס'איז געווען אוט אוו קאנטראל, און מ'האט ארויסגעווארפן צוויי גאנצע קלאסן און זאלן דאס אינוועסטיגעיטן, וואטש און זי, איטס אנלי די ביגינינג, ווי יענער האט געזאגט, איטס אנלי די ביגינינג, יעצט גיי איך ענק אויסלערנען, יעצט האטס צוטון מיט קארעקטע מענטשן, מענטשן וואס זיי דארפן נישט ענקער געלט, מענטשן וואס זיי גייען זיך נישט לאזן פארקויפן פאר געלט, און איינער פון די בין איך, מ'האט מיך שוין געוואלט קויפן, עטס ווייסטס פאר וויפיל געלט? ביי ברוך מרדכי'ס פרשה האט מען מיך געוואלט קויפן פאר גרויס געלט, האב איך געזאגט איך דארף נישט קיין געלט, זיך מיינע יורשים ווען איך וועל שטארבן וועט מען זיך קענען גוט גוט גוט גוט קריגן, ס'איז דא גענוג אויף וואס זיך צו קריגן, עניוועי, דאס וואס קינדער קריגן זיך, דאס ווייזט אז די עלטערן זענען נאך נישט אויפן ריכטיגן פלאץ, אזוי שטייט אין מעבר יבוק, ווייזט אז די עלטערן זענען נאך נישט אנגעקומען צו זייער מקום מנוחה. ווילאנג די געלטער זענען נישט געסעטלט. געצל בערגער, ביז די אייניקלעך האבן זיך געסעטלט האט געדויערט יארן יארן. יעצט איז דא אזוי, באבוב האט געמאכט א מודעה, מיר ווילן לאזן וויסן דעם עולם אז יעצט איז דא א געלעגנהייט פאר גוט געצאלט געהאלט, דורך די טייטל וואן פראגרעם אין אונזערע מוסדות. פאר מער אינפארמאציע קענט איר זיך ווענדן צו טרי פאר סעווען סעווען טרי וואן סעווען ניין או וואן. לייגט עס נישט אפ, רופט להנאתך ולטובתך. מסתמא האבן זיי באקומען עפעס א גרענט און מ'האט איינגערעדט אז מ'לערנט אויס די ישיבה בחורים עפעס, אבער ס'איז נישט מיינע ביזנעס, דעטס נאט מיי ביזנעס. פונקט ווי איך זאג, איינער זאגט מיר ער האט א גרויסן urge ער מוז מאכן סעקס, זאג איך אים נאו פראבלעם, נעם קויף צייטונגען, ס'איז דארט אדווערטייזט שיקסעס, און גיי. קינדער טאטש נישט. דעטס איט. יעצט איך זאג נישט אז מ'מעג גיין, איך טו עס אייביג ארויסזאגן, איך זאג נישט אז מ'מעג גיין, איך זאג ס'איז בעסער ווי צו האבן צוטון מיט א קינד. די זעלבע דא אויך, נעמסט אינגעלייט נעמסט אריין טייטל וואן פראגרעם, איך ווייס נישט וואס דאס איז, איך ווייס נישט וויאזוי דאס ארבעט, אבער מיט קינדער זאלסטו נישט טשעפען, אז דו נעמסט קינדער אין טייטל וואן, ר' מאטעלע האט דאן געזאגט טייטל וואן איז מינות זיכער און דער האט זיך דאך אנגעכאפט אויף יעדן, אויפן ווירשטל האט ער זיך אויך אנגעכאפט, ער האט געזאגט ס'איז טרייפה, ער פארשטייט צו שחיטה ווי איך פארשטיי צו פארן אויף פאריז מיט א ביציגל, פארשטייט גארנישט, אוי ס'איז טרייפה. ר' משה נייש האסט אפגעקאלט? ביסט משוגע? פאר דיינע שאלות נשים האב איך דיך דאך געפסקנט, און פארוואס פאר די ווירשטלעך בין איך נישט גוט? האט ער צוריק געצויגן, נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, א צומישטע צעווילדעוועטע מענטש געווען. עניוועי, איז די זעלבע דא אויכעט, ער האט געשטעלט א איד, כ'וועל זאגן ווער עס איז געווען, ס'איז געווען הרב גראומאן פון לאנדאן, און געזאגט קוק דורך טייטל וואן און זאג מיר צו מ'מעג דאס צו מ'טאר נישט, דורכגעקוקט אלע ביכער, ס'האט געדויערט אפאר א טאג צוויי צו א וואך, געזאגט מען טאר נישט, פרעג איך אים נירם האטעל האט צו געמאכט? זאגט ער ביסט משוגע ווער מאכט דאס צו? עס איז אזא גאלד גרוב און קיינער מאכט דאס נישט צו, עניוועי סאו דא איז ווי מען האלט יעצט איז דא די שומרים פון בני ברק און טעלעפאן איז וואן סעווען הונדרעט סעווען הונדרעט ניין סיקס טרי, ס'איז דא א פיקטשער פון א חזר וואס מען האט ארויף געשטעלט וואס ער גייט ארום טאטשן יונגע מיידלעך און ער רעיפט זיי, איז מען האט ארויף געשטעלט א פיקטשער פון אים, איך קען ענק נישט ארויף שטעלן א פיקטשער מיט מיין מויל אבער. רבותי, איך זאג ענק נאכאמאל, עטץ לאכטס פון מיר און איך לאך פון ענק. אויף ענגליש זאגט מען הי הו לעפס לעסט, לעפס בעסט. יעצט לאמיר אהער נעמען דעי חזרת מלכי לייפער, חיה לייפליין. די מדינה האט געוואלט מאכן נאכאמאל א ועד פון דאקטוירים מ'זאל פעסטשטעלן צו זי שפילט זיך, זי שפילט אז זי איז קראנק, צו זי איז טאקע קראנק. בקיצור. יעצט איז געקומען פון אוסטראליע א בריוו פאר מדינת ישראל זאלן זיך נישט ארום שפילן, זי האט דארט פוגע געווען קינדער, ענד איף שי דאזענט קאם ווערי ווערי סון גייען זיי מאכן עקשן, זיי קענען מאכן עקשן דאנט ווארי, מיר גייען צו די יונייטעד נעישאנס און זיי הייסן מען מוז זי ארויס שיקן, זי האט דאך דארט אפ געהארגעט קינדער, עניוועי איר לויער האט געזאגט ער גייט זי נישט לאזן זי זאל זיך שטעלן פאר קיין שום זאך נישט, ער גייט נישט לאזן זי זאל רעדן צו א נייע ועד, האט די גאווערמענט געזאגט דעמאלטס מיר אונז טוהן אזוי ווי מיר האבן געטוהן ביז יעצט וועמיר זי מוזן ארויס שיקן. אונז האלט מיר אז ס'איז א דזשאוק, אונז האמיר איר נאכגעקוקט פינף יאר מיט ווידיאו קעמערעס, זי האט געפירט א נארמאל לעבן, נישט אינגאנצן נארמאל ווייל אין די תפיסה האט זי אויכעט געפעצלט ארום מיט פרעמדע, איך קען נישט פארשטיין ווער ס'גייט נאך זיך אננעמען פאר איר, עניוועי, איז למעשה האט זי געזאגט אז זי גייט נישט ענטפערן מער פאר קיינעם, און א גוטן טאג האט די גאווערמענט געזאגט גוט, אז דו וועסט טון וואס דו ווילסט און מיר אונז טון וואס אונז וויל מיר. שוין, מיט דעם לאז איך ענק שוין איבער די וואך ווייל ס'איז שוין געווען טו מאטש די וואך, ס'האלט מיר נאך תשובה מאהבה נאך סוכות, עניוועי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן זיי האבן אונטערגעשטעלט איינער זאל אפקאלן אין נאמען פון די ישיבה אז דאס איז געווען א געים, מלמד צוליב קלאפן און מ'פלעגט אראפפאלן אויף די פלאר און במילא דאס איז געווען א געים, האב איך יענעם געפרעגט אזוי דו ווייסט וויפיל אן עוורידזש מענטש האט אן איי קיו? זאגט ער ער ווייסט נישט, זאג איך אים בערך ביי הונדערט און פערציג, זאג איך אים דו ווייסט וויפיל מיין איי קיו איז? פינף און דרייסיג. אבער אזא בהמה ווי דיר צו גלייבן דעם באלאני בין איך נאכנישט. אה, וואס? פארוואס לערנט מען אויס די בחורים אזוי פאלש? און מ'זאל זאגן ליגנט און אהער און אהין, דו ווילסט פראטעקטן דעם ראש ישיבה זאל ער גיין אין דרערד זאל ער צושפארן, אביסלי טויג ער נישט צו קיין ישיבה, אז א האלבע ישיבה איז געווען אויף דראגס, ווי טויג ער? הערטס אויף די זאכן רבותי ווייל דאס איז געשטארבן. כ'האב שוין געזאגט. אין דער אלטער היים האט מען געהאט א קאלד האט מען געגעסן טשיקן זופ, אונז עסט מיר ווייטעמינס, אונז זעמיר זייער געלערנט און זייער קלוג, און אלע ענקערע בולשיט סטאריס קען מיר אונז דורך און דורך. סא סטאפ. כ'האב פארציילט פאריגע וואך א מעשה אז ס'געווען א חתן וואס האט געזינגען שוין ווען מ'האט געדארפט גיין צו די חופה און האט זיך זייער צעוויינט און ער האט געזאגט ער גייט נישט צו די חופה געווען דארט איז זיין רבי ר' יעקב קאמינעצקי האט ער אים געפרעגט אין א פרייוועט צימער וואס איז געשעהן האט ער געזאגט דעם רבי דעם אמת כ'האב מכשיל געווען א בחור כ'האב מיט אים געטוהן כל דבר אסור איך ברוך השם איך גיי חתונה האבן איך גיי שטעלן א דור און דא איז געקומען דעם בחור'ס א חבר און האט מיר מזכיר געווען שטיל יעצט אין אויער וואס זאל ער מיר זינגען ביי די חופה, ער איז אזוי אראפ פון וועג, ער האלט שוין נישט נישט נאר קיין אידישקייט, ער איז שוין נישט קיין גוי אויך נישט. איך האב אייביג, איינער האט מיך געפרעגט צו זאל שיקן זיין זון, איך האב געזאגט ער איז דאך א משוגענער, שיק אים אין א משוגעים הויז, זאגט ער הייבט ער אן חתם סופר חתם סופר, ווען ער וועט ארויסקומען וועט ער זיין, זאג איך איך וויל דיר עפעס זאגן, אז דו הייבסט אן מיטן חתם סופר זאלסטו פרעגן אן אנדערן, אז דו פרעגסט מיך, א נארמאלער מענטש וועט דיר זאגן אז ער זאל גיין און ער זאל עסן טריפות ביז ווילאנג מ'וועט אים אויסהיילן, נאכדעם וואס ס'וועט זיין עמער זיך זארגן. זאגט ער, נאר אבער דער חתם סופר זאגט ער וועט זיין א גוי, זאג איך אים ער זאל זיין א נארמאלער גוי און נישט קיין קראנקער איד, און די רבנים האלטן פון דעם, איך זאג זיי אלעס, זיי זאגן רבי נחום זאגט אז ער זאל זיין א נארמאלער גוי און נישט קיין קראנקער איד, עניוועי בקיצור האט ער געגעבן א זאג אריין אין אוהל, יענער בחור איז זייער אין דער ערד, ער איז שוין נישט קיין נארמאלער גוי אויך נישט, און ער איז געווארן משוגע, ער האט זיך דערמאנט ער האט דאך ער האט מיט אים געמאכט. נישט קיין זכר, זאגט ער, איך קען נישט גיין אונטער די חופה. האט ער אים געזאגט דער רב, דו דארפסט וויסן איין זאך, ביסט געווען דעמאלטס א קטן, ביסט נישט ריספאנסיבל פאר וואס דו האסט געטון, גיי אונטער די חופה, און נאכדעם נאך דער חתונה וועט מען זיך אראפזעצן צו זען וואס מען קען טון פאר יענעם. זאגן אז שרול האגער פילט זיך נישט גוט, ער פילט זיך נישט גוט, שרול האגער האט אנגעהויבן צו זען די קוויטלעך, ער האט אנגעהויבן צו זעהן די חברה וואס ער האט ארום געפעצלט מיט זיי, ער האט זיי געמאכט נעבעך קראנק אין קאפ, און וויזשניץ איז דא א דיין וואס ער האט מיט אים ארום געפעצלט און ער איז א נערוון קראנקער מענטש מען קען נישט מיט אים רעדן, ער ווייסט וואס ער האט געטוהן, וויפיל איך ווייס איז דאך נאך נישט אלעס, ווייל בסוף כל סוף איז ער דאך א רבי א בעל רוח הקודש ער ווייסט מער פון מיר. איז למעשה וויל איך ענק זאגן רבותי, דער סרול האגער המצרי קען גיין אין דר'ערד, איך האב געגעבן א קללה, ער האט געשטערט צו האדעווען די קינדער, ער האט געשטערט צו פראטעקטן טשילדרען, האב איך אים געגעבן א קללה, ער מיט זיין ברודער פנחס שלום זאל זיין א בן בחיי אביו, אבער זעט אויס האט נישט געהאלפן, אויפן גאנצן אויף איינעם האט עס יא געהאלפן, ישראל האגער המצרי, דו ביסט אויף צרות, דו וועסט אונטערגיין, דו וועסט איבערלאזן דיין ירושה פאר דיין זון, דער וואס האט געוואלט מענה זיין א מיידל אין די מיידל סקול, דו ביסט א אויסגעשפילטע חיה, ווייל דו ביסט געווען א רשע פונעם ערשטן טאג אן, געווען א רודף א רשע, און האסט געוואלט בעקן דיין טאטן, האסטו געוואלט בעקן אויף מיין בלוט? דיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקווה טורטי וואן אדער טורטי טו יערס? אלע וואס האבן עס גענוצט, איז לויט מנחת יצחק, איך האב נישט געטראפן א חולק, זענען זיי אלע אלע בני הנידה, און דיין טאטע איז געווען דער גרויסער רייכער מענטש, אבער א מקווה האט ער נישט געקענט אפארדן, ער איז געגאנגען זיך שלאגן מיט די ראזמאנס אז מען זאל צונעמען די מקווה, ער האט געזאגט טאמער איר עפנט נישט די מקווה וועל איך אראפברעכן די טיר, הו דע העל וואס יור פאדער? א גענגסטער! עניוועי, למעשה, שרול דו ביסט פינישד. איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים, מען האט אפגעהאקט דעם קאפ פונעם שלאנג און ס'ווארפט זיך נאך, דעטס אלל, יור פינישד. דו ביסט געגאנגען נעמען אינאיינעם מיט יצחק לבנה שטערן און האסט נאך אריינגעשלעפט דיין חסר-דעה'דיגן ברודער, דאס איז געווען די גרעסטע רשעות, דו נעמסט א נארמאלן ברודער, האסטעך גענומען דעם גרעסטן חסר דעה צווישן די משפחה, דאך א קראנקער מענטש געווען, מען האטעך אים באהאלטן, מען האט אים נישט געלאזט ארויסגיין פון סקווער ווייל ער איז מקושר צום זיידן, צום סקווערער רבי'ן, יא שייגעץ, מען האט חתונה געמאכט א קראנקן זון, פאר גארנישט. דער סקווער האט זיך נאנט געגעסן די יארן אויכעט ווייל ער געהערט אז ער איז א חיטשער. סאו למעשה וויל איך דיר זאגן סרול, ס'האט זיך נאכנישט אנגעהויבן ביי דיר. ווילאנג די וועסט דיך נישט ארויפשטעלן אין בעסמעדרעש און זאגן חטאתי עויתי פשעתי, איך האב אומזינסט געוואלט אומברענגען א מענטש וואס האט פראטעקטעד קינדער ווייל איך בין געווען א חזיר און איך האב געוואלט ס'זאל נישט ארויסקומען מיין שייגעץ שטיק. און איך האב געוואלט מיין טאטן בעק אין די מקווה, דיין טאטע. האט געהאט א פסול'ע מקוה, דיין טאטע איז געווען א פסול'ער מענטש פון עי טו זי, א פארדרייטער צודרייטער משוגענער, דא שטעלט ער זיך אויף ער געט נישט קיין הכשר אויף קיין פלייש, פרענקפוטערס מען טאר נישט, א וואך שפעטער מען מעג שוין יא, אקעי מען מעג נישט אבער איך זאג נישט אז מען טאר נישט נאך זיי, וואט די העל איז דיס, דאס איז א מורה הוראה? דאס איז א מענטש? אנבעליוועבל.

ס'איז געווען אזוי, דעם געוועזענעם ראש השנה בו ביום אום ראש השנה. ס'איז געווען אין סעווען אילעווען, ס'איז דא א סטאר אין מאנסי וואס הייסט סעווען אילעווען, דער סטאר פארקויפט טרייפענע פרענקס און כשר'ע פרענקס, וויאזוי מ'קען האבן אפגעטיילט אין א טרייפענעם סטאר כשר'ס ווייסעך נישט, ס'איז דא דארטן א געהריגע משגיח די גאנצע צייט, כ'מיין מ'וואשט אויס די דישעס, ס'איז געפערליך. אבער דארט איז נישט נאר א הענג-אוט פאר פרענקס, דארט איז א הענג-אוט פאר דראגס, איז געווען דארטן א פרשה, דעם געוועזענעם ראש השנה, אז מען האט גערעיפט א מיידל אין סעווען אילעווען, געווען די הצלה איז געווען אינוואלווד, די פאליס איז אינוואלווד, נאר מען מאכט א שווייג, ווען עס גייט אלס א קאווער אפ, מען טאר נישט וויסן, פארשטייסט? איינער האט חתונה מיט אזא מיידל וואס איז געווען גערעיפט? איז בעסער אז מען זאל נישט וויסן, פארוואס? ווייל אפשר איז זיין שלום בית אז שי איז א מעסד אפ סקרוד אפ גירל, און ווייס איך נאכנישט וויפיל ס'איז געווען א רעיפ און וויפיל ס'איז געווען בתחילתו באונס וסופו ברצון צו פארקערט בתחילתו ברצון וסופו באונס, סא דאס איז איינע פון די גוטע זאכן וואס אונז געבן מיר אכטונג אז גארנישט זאל נישט ארויסקומען, דאס איז איין זאך, און נאכדעם איז געווען נאך א זאך, ס'איז געווען א פארטי מוצאי שבת ערגעץ, ס'איז געווען זיבן בחורים מיט מיידלעך און מ'האט. אווער דראגט די מיידלעך, מען האט זיי געגעבן די דראגס און מען האט זיי געגעבן אלקאהאל צו טרינקען און זענען געווארן טאטעל אוט אוו קאנטראל און מען האט גערעיפט אפאר פון דעם, מען האט גערעיפט אלע צו אפאר, איינער וואס האט עס מיר פארציילט זאגט מיר אז איינע פון די מיידלעך'ס טאטעס האט עס אים ליידער פארציילט אז זיין טאכטער איז א וויקטעם, סאו רבותי ווען וועט עטץ שוין אנהייבן צו זאגן יא ר' נחום ראזענבערג איז גערעכט.

לאָז זײַן, נחום ראָזענבערג זאָל זײַן גערעכט, װען נישט זענען מיר דאָך אַלע אױף צרות. אָקעי, ס'זעט זיך, זאָל זײַן גערעכט, זעט זיך, זאָל נישט זײַן גערעכט, שטעלטס ענק אױפֿן קאָפּ. האָטס אַלע אַ פֿרײלעכן און אַ לעכטיקן און אַ ליסטיקן שבת!